האב א גוטן ערב שבת קודש פרשת וישב, כ'האב שוין געמאכט א שיעור, כ'האב שוין צוגעלייגט צו דעם שיעור, און יעצט גיי איך שוין צולייגן נאך א הוספה להוספה ווייל ס'איז אריינגעקומען די לעצטע מינוט די נייעס, היינט איז געווען די קאורט פון אברומי רובין, די קאורט האט אויסגעזען אזוי ווי א בית מדרש, ער האט מיטגעברענגט ד' מאות איש, און ער האט מיטגעברענגט עפעס פון באר מים חיים צו וואס פון א ספר סגולות ארויס, צו ווערן באפרייט זעהט אויס, אבער איך טריי ענק אויסצולערנען רבותי די אלע סגולות זענען ארבעטן מער נישט ווייל דאס האט מען גערעדט פון אמאל ווען מען האט חושד געווען אידן סא אפילו א איד האט געגנבעט אמאל פון די טעקס און פון אנדערע זאכן צו ער האט עובר געווען אויף וואס דער קעניג האט געזאגט ער האט געשווערצט א גרעניץ דא קען דער הייליגע דברי חיים זאגן יצב גבולות עמים למספר בני ישראל און ווער זאגט דען ווי דער גרעניץ איז ווייל דער גוי האט

מען שטארבט ווי דיני נפשות, יעצט נעמט מען נאר די מענטש אראפ פון די גאס ווייל ער האט א שוואכקייט ווען ער זעהט א קינד צו ווען ער זעהט א דבר ערווה ווערט ער צודרייט, סאו די זאכן גייען נישט ארבעטן ווייל יעצט וועט מען נישט וועלן איינרעדן אז א סגולה פונעם באר מים חיים האט געארבעט ווען ס'איז געווען א בית דין און אלקים נצב בעדת קל און דער אייבערשטער האט אזוי געזאגט אז מען זאל טון איז דו גיי מאך א סגולה ס'זאל זיין פארקערט איט זשאסט דאזענט ווארק אזוי ווי איינער זאל געבן צדקה אז ער זאל גיין זינדיגן אין א בית זונות און מען זאל אים נישט כאפן דארט.

פארט איז געווען א בחור, איז שלמה העלבראנץ צוגעקומען צום טאהשער רעבן, געוואלט מסביר זיין אז ער איז דער מלך המשיח אין היינטיגן דור, און לא עלינו ולא עליכם, ער האט זיך אריינגעריקט צו דעם בחור אין בעט אינמיטן די נאכט, דער בחור איז געווארן אינגאנצן דיסטורבט דערפון, און נאך היינט דיסטורבט ער, שוין א זיידע פון אייניקלעך, שלמה העלבראנץ קומט פון א ספרדישער משפחה. פארוואס אונז פיקט מיר אויף יעדן סקאם אויף די ערד, יעדער משוגענער קען אונז איינטיילן וואס צו טון, איז זייער פשוט, ווייל אונז האבן נישט קיין שום ווארעמקייט, אלע ערליכע אידן האט מען אוועק געמאכט, מען האט צו יעדן געמאכט שטותים מיט ממש כל דבר אסור צאמגערעדט, איז געבליבן א שלמה העלבראנץ, ער געקומען א פרענק, איך ווייס נישט פון ווי ער קומט, האט עס נישט געוויסט זיין עבר, דאס איז געשען מיט אונז, מען האט יעדן ערליכע איד אוועק געמאכט און מען איז געבליבן מיט גארנישט. עניוועי, ער האט געהאט א קהילה אין מאנטריאל, א שרף האט דארט אפאר אייניקלעך באגראבן ביי אים, און נעבעך האט זיי געטרייט ארויסצונעמען. עניוועי, די חברה האבן וועיס וויאזוי זיי קאנטראלן יור מיינד, און וואנס זיי קאנטראל יור מיינד ביסטו פיניש. כ'וועל ענק זאגן, נישט יעצט, א אנדערץ מאל, כ'בין געווען אויף אסיפה פאריגע וואך פון איינער וואס אויכעט די, איינער פון די רעלידזשען דעי וויטנעסעס, מ'טאר נישט ארויסזאגן די ערשטע העלפט, ווייל דאס איז די יוד קיי וואו קיי וואס זיי זאגן ארויס, קיצור זיי האבן אים קאנטראלט זיין מיינד, ער האט אוועק געגעבן זיין גאנץ געלט, ער האט פאר זיי געטאנצן און געשפרינגען, איין שיינעם טאג האט אים זיין טאטע געזאגט, ער איז א גוי, זיין טאטע האט געזאגט דו ביסט משוגע, אונז זעמער נישט צו דעם רעלידזשען, דו זעסט נישט אז דער טעיקינג יו עוועי דרײַ איז געגאנגען פאר העלפ אן מיינד קאנטראל, און ער איז געווארן אזוי גרויס אין דעם אז ער האט שוין ארויס געגעבן דרײַ ביכער און ער. לעקטשערט איבעראל, און דאס איז פאר מיר זייער וויכטיג ווייל דאס האט צו טון מיט סעקשול אביוז, קאוס די טאטעס וואס רעיפן די קינדער האבן מיינד קאנטראל אויווער די קינדער, די קינדער האבן מורא, אדער ווי צו טערן ווייל ס'איז דא מענער וואס זיי שלאגן אן די ווייבער, זיי מאכן זיי סטיטשעס מיט אלעם, און דאס איז אן קאנטראל. סא עניוועי, האמיר געהאט די פרשה פון שלמה העלבראנץ, ער איז אוועקגעלאפן, די דריי באסעס, מ'האט זיך אפגעשטעלט אינמיטן, דער פלאן איז געווען אז זאלן אנקומען אדער אויף סודאן אדער גאר אויף איראן, שטעל דיר פאר, טעהראן, מיין דאס דאס איז היינט די מנהיג הדור, משוגע אזוי ווי א בארג, יעדער קוקט צו מען האט געפלאצט, ער האט אפגעטון שמוציגע זאכן בין איש לאשתו צווישן זיינע מענטשן דארט חתונה געמאכט יונגע מענטשן מיט אלטע אלטע מיט יונגע, און ווער ווייסט זיי האבן געהאלטן אפילו טהרת המשפחה, איינמאל האבן זיי מיך גערופן איך זאל קומען בויען א מקווה ער לעבן טאהש איז ער געווען לעבן אין מאנטריאל, אבער אזוי זאגט ער אויס, איך קען זיין היסטערי און איך טראסט אים נישט קיין מקווה, ביי מיר איז ער א שייגעץ א לאולייף, איך טראסט אים נישט, זיי האבן זיך נישט געפוילט זיי אהיים קומען צו מיר אין שטוב צוויי חברה זיי האבן אנגעהויבן צו סטראשען מיט א מעשה איך לאמיר דיר עפעס איך וועל אראפ לייגן דא א גאן אויפן טיש אדער עסטו מיך שיסן אדער עס דיך שיסן איך האב נישט קיין מורא פאר סטראשען איך וועל דיר עס אראפ לייגן דא אויפן טיש זאג איך.

זייער ער איז די בעסטער ידיד פון ווען ער איז אוועק פון טאהש האט ער זיך אנגעהויבן צו דרייען אין סקווער ער האט אויסגעלערנט די סקווער ווי אזוי מען טוט יענעם ברעין וואשן און ברוך השם האט ער יעצט געכאפט אראפ נאך אפאר חזירים פון די מעפ הגם דאס איז נישט נאר סעקשועל ווי עס האט אנדערע זאכן אויכעט אבער קודם איז ער אראפ פון די מעפ וואס איז גוט האבן מיר מיט דעם אויך שוין גענדיגט ברוך השם. למעשה וועגן אברומי רובין, איך וויל דעם עולם זאגן, אפשר איז שוין געקומען די צייט אז עטס אלע זאלטס אראפלייגן די געווער, מ'זאל נישט אינטימידעיטן וויטנעסעס מיט וויקטימס, ביקאוז איטס נאט גוט. ס'איז נישט גוט, זיי פארן אויף אן אנדערן כיוון ווי ס'איז געפארן ביז יעצט. די זאך וואס ס'גייט דא פאר. ס'גייט פאר אזוי, ס'איז דא משה אבוטבול דער ראש עיר דער נייער אין בית שמש. ער האט געשריגן יעצט אז אין בית שמש איז נישטא קיין פעדעפייעלס. נישטא אזא זאך ווי פעדעפייעלס. נישטא. אונז ווייס מיר אז בית שמש איז די צווייטע גרעסטע שטאט פון פעדעפיליע. נע, איז דאך דא א גרויסע קשיא, ער זאגט ס'איז נישט און אונז זאג מיר ס'איז יא, איך בין גראדע לעצטע מאל געווען ביי אים צוויי יאר צוריק איך האב געזאגט אז ס'איז אן אומגליק וואס דא גייט פאר. ס'איז געווען איינער וואס האט געהאט א שול אונז האבן אים אפגעשפארט ווייל זיין שול איז געווען דאס גרעסטע מקום זנות, ס'איז דא פיר מקוואות וואס יעדעס קינד האט מען דארט מטמא געווען, שטאטישע מקוואות, פרייוועט מקוואות, וויזשניץ האט דא א מקווה, ס'איז דא נאך עפעס א מקווה, ס'איז געווען ממש א שרעק, כמעט

און ער האט אנגעהויבן דארטן צו פארפירן און צו פארדרייען פאר די מענטשן אז דער מיסטער טאמפסאן האט קיינמאל נישט ווען געטארט שרייבן אזא בריוו אקעגן ברוך מרדכי'ן, איז דער אלטער ליאו משרייכעס וחוזר'ס דאס איז לענ. פרק מסכת גיטין, דאס הייסט דער ליאו ער קומט נאכאמאל און נאכאמאל און ער האט זיך מיטגעברענגט זיין שותף אויכעט מיסטער מעלניק, סאו בקיצור ס'איז נישט ס'איז צו גארנישט אנגעקומען. דיעל, יאל האב טו סטאפ טשענדלינג דאון ביקאוז די געים איז אווער. א גוטן ערב שבת קודש פרשת וישב, כ'וועל מאכן אזוי ווי יעדע וואך, קודם מאכט מען זייער א שיינעם שיעור, און נאכדעם לייגט מען צו עמורדזשענסיס, רבותי ס'איז דא אן עמורדזשענסי ס'האט געפלאצט אן אטאם באמבע אין ארץ ישראל, רבותי יו וואודענט בעליוו, אן עי באמב, אן אטאמישע באמבע, האט אויסגעפלאצט אין ארץ ישראל, ליסען קערפולי. נאכאמאל, אן אטאמישע באמבע האט געפלאצט אין ארץ ישראל. צו ס'איז איינער געהארגעט געווארן? אפאר אירע, נישט איינער. יעצט הערט וואס דא איז געשען. אויב עטס האלטס מיט מיט מיינע שיעורים און עטס האטס א גוטן זיכרון וועט עטס געדענקען אז כ'האב גערעדט פון איינעם וואס ער הייסט חוסט'ער רעבע פון בית שמש. ער איז א מנוול, א חזיר, און ער האט געשפילט זיך מיט יונגלעך ביי אים אין מקווה און מ'האט אים אוודאי איינגעזעצט. היינט זעצט מען דאך יעדן איין. בקיצור וויל איך ענק אבער זאגן וואס דא איז געשעהן א מעשה אזוי ס'דא אזא הלכה פון אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד זיין זון וואוינט אין בני ברק ער הייסט מעכל לייפער דער מעכל איז נאכגעלאפן א שוואנגער פרוי וואס האט זיבן קינדער זיבן און א האלב קינדער טאטעל און ער איז איר נאכגעגאנגען פונעם מכולת ביז אהיים ער איז געוואויר געווארן וואו זי וואוינט זעט אויס האט אים אנגעכאפט א יצר הרע צו די פרוי, און ער האט געקלאפט אין די טיר און ער האט געזאגט ער האט ביקורת פון די משטרה און ער וויל באקוקן איר הויז, בקיצור ער האט איר מאנס געווען און ער האט איר איבערגעלאזט דארטן, ס'איז געווען חקירות א גאנצן טאג נעכטן אין בני ברק, ענדליך די משטרה האט אים געטראפן ביינאכט, מ'האט אים אריינגעפירט און היינט האט מען אים איינגעזעצט און ער גייט זיצן. יעצט איז דא א גאנצע פראבלעם, קודם כל ס'איז אותו ואת בנו, ווי מעג מען איינזעצן א טאטן מיט א זון?

אבער פארוואס זאג איך עס ענק רבותי דאס איז אן אטאם באמבע, עטס געדענקט פאר עטס האט געמאכט א חרם אויף נחום ראזענבערג ווי שטארק די רבנים זענען געווען מהאט פאר זיי מורא געהאט מהאט געוויסט זענען ערליך מהאט געוויסט זיי מיינען דעם כבוד שמים אז עטס האטס אנגעהויבן מיט די קינדער און מתיר זיין משכב זכר בין איך ארויס קעגן ענק און בין געוואויר געווארן אז סאיז נישט דא איין רב וואס איז נישט פארכאפט אין זנות רבותי מדארף אויפהערן צו גיין צו קוויטלעך צו די רבנים און צו די רעבעס ווייל זיי זענען מאנס די פרויען. אדער מפתה, מען טאר זיי נישט פרעגן קיין שאלות נשים נאר ביי א בית דין, אזוי ווי ס'איז דא אין סאטמאר די בית הוראות וואס די פרוי זעהט נישט דעם רב און די רב זעהט נישט די פרוי. און נאך א זאך וויל איך ענק זאגן, מען זאל זייער שטארק אבאכט געבן אז מען זאל נישט עפענען קיין טיר, ס'קומט יעצט חנוכה מענטשן וואס קומען נאך געלט, מענטשן וואס זאגן זענען די פאליס, נישט קיין חילוק יו דאונט אפען די דאר פאר עניבאדי, זאג אים אז ער איז די פאליס, קאל קודם נײַן וואן וואן ס'זאל קומען א. פאליס קאר מיט א סיירין און זעהן וואס דא גייט פאר. סאו רבותי דאס איז ברעיקינג ניוז ס'איז געפלאצט אן אטאם באמבע אין ארץ ישראל דאס איז שוין לייפערס חיז דאס איז שוין ברענד נעימס רבנים רבי'ס יארן דורי דורות א ביטערער נואף לויפט נאך א שוואנגער פרוי דו ווייסט וואס דאס הייסט נאכצולויפן א שוואנגער פרוי גייט ער איר נאך און זי האלט שוין ביים אכטן קינד, זי האט שוין זיבן קינדער אט צו דעס איז געווען זיבן און א האלב קינדער און גייט איר מטמא זיין, מאכן נערוון קראנק און ברעין דעמעדזשד און אונטערברענגען נאך א גאנצע שטוב מיט קינדערלעך וואס עקזעסטירן שוין, ווייל די מאמע גייט נישט זיין געזונט שי איז נאט גאנע בי עיבל טו הענדל אל דיס, און דאס איז וואס מ'האמיר זיך דערלעבט רבותי, ס'איז כדאי בזיון וקצף. דעס איז געווען אן עמורדזשענסי צוגעלייגט יעצט גיימיר צו צום געהעריגן שיעור פון די וואך. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת וישב. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם ס'איז דא ברעיקינג ברעיקינג נוז, מורא'דיג. ס'איז געקומען דא א איד, א חזר א מנוול, געזעסן אין ארץ ישראל איך ווייס נישט וויפיל יאר, אריבער צוועלף יאר אפשר, אין תפיסה, ער האט געטאן זיינע ניסעס און די נעפיוס, יש אומרים די אייגענע שוועסטער זינט דעם האבן זיי נישט חתונה געהאט, ס'ממש ס'איז א הימל געשריי. סאו וואס איז יעצט געשען? און זיין טאטע דער שומרי אמונים רבי האט געלאזט צוואה אז מען זאל נישט צוטיילן די ירושה ביז ווילאנג ער קומט נישט ארויס פון די תפיסה ווייל ער מוז דאך ראטעווען דעם חזיר. עניוועי, מען האט צוטיילט די ירושה, ער קומט האט געדאווענט ביים ברודער אין בני ברק, און דער ברודער האט אים געזאגט ליסן, ביסט נישט וועלקאם דא, דער עולם לויפט אוועק, ווייל מיט ווי ווייניג רעספעקט איך האב אין די גאס, ווען דער עולם הערט ס'איז דא א פעדאפייל, ווייסן זיי אבער ליסן איי וואנע סטעי אוועי. אה נחום זאגט יא אמת נחום זאגט נישט אמת אלץ באבע מעשיות אבער איי וואנע סטעי אוועי און מיי טשילדרען העוו טו בי סעיף. בקיצור ער האט אים אוועק געשיקט יענער האט אים אוועק געשיקט עפענען אן אייגענע שול אין ארץ ישראל האט דאך אויך נישט קיין פעריד בקיצור איז ער געקומען אויף אונז ביי אונז אויף אמעריקע האב איך געווארנט די אלע מענטשן וואס וואוינען אין די גאס איך האב אויך געווארנט מיין אייגענעם קרוב איך האב א קרוב וואס ער וואוינט דארט און ס'איז א טאטע פון קיין עין הרע. איבער א מנין קינדערלעך, זאג איך אים זאלסט וויסן דו גייסט האבן יענעם דיזעסטער ווייל ער וואוינט פונקט אראונד די קארנער פון דיר, איך האב עס געווארנט אויפן האטליין, איך האב מסביר געווען פארן עולם דאס קען נישט אזוי אנגיין, סוף איז געווען, די חברה האבן עס גענומען ערנסט, מען האט אים אוועק געשיקט, און ער האט געזאגט ער גייט נישט, ער האט זיך געקויפט דא א הויז, ער מאכט זיך דא א שול ער לאכט פון יעדן און בויט דא, איי ער איז א פעדאפייל, האט ער יעדן מסביר געווען, הער אויס, שנים יסעו די יארן פארן, און מען ווערט שוין אלט. האב איך זיי געזאגט ס'איז שקר, קיינער ווערט נישט אלט, ס'איז דא מענטשן וואס האבן חתונה געהאט ביי די אכציג און ביי די ניינציג, זיי האבן נאך אפילו געהאט קינדער אויך, איט דאזענט סטאפ. איך טראכט אפילו צו א פעדאפייל סטאפט אין קבר, איך האלט אז די פעדאפיילס דארף מען צובינדן די הענט מיט א טשעין, קען זיין אין קבר טשעפענען זיי די שכנים, יו נעווער נאו, די חברה זענען דאך זענען סופער יומען פיפל, זענען נישט נארמאל, זענען וועמפייערס, זענען זאמביס. עניוועי, דער עולם האט מיך געהאלטן אין איין קאלן וואס טוט מען דא? נאכדעם איז נאך געווען א פיקטשער אין איד ווי סאליקא נעמט אים אויף ביי זיך אין שטוב און זענען ממתיק סוד, מען האט ארויסגענומען די פיקטשער און מען האט עס לעמינעיטעט און מיר געשיקט, זעסט קוק ווי מען האלט דא. און שוין, די רבנים בעקן איינער דעם אנדערן ווייל זיי זענען אלע חזירים, וואס קען מען אונז טון? אונז דארף מיר זיך שלאגן. ביז עפעס א אינגערמאן א שכן האט זיך אים עפעס פארדעכטיגט, איך ווייס נישט פונקטליך וואס, און ער האט געזאגט יעבור עלי מה, ער האט אנגעקאלט די פעדערל גאווערמענט און געפרעגט וויאזוי האט מען אריינגעלאזט א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער, און מען האט אים געגעבן א וויזע, און מיט וואסערע וויזע איז ער דא, און פארוואס מוז ער נישט זאגן פאר די שכנים זיין היסטערי. וויאזוי האט ער זיך געקענט דא באזעצן? זענען די גאווערמענט דערגאנגען אז ער האט געזאגט א ליגנט אויף זיין אפליקעישאן. זיי האבן אים געפרעגט אויפן אפליקעישאן ווען ער האט געוואלט אריינקומען דא אלס א וויזיטער, צו ער איז אמאל געזעסן אין דזשעיל צו נישט, צו ער האט אמאל פארגאנגען א פארברעך סעקשועל אביוז, האט ער געענטפערט ביי ביידע ניין. יעצט שרול האגער פון בני ברק איז אמאל געגאנגען געבן חיזוק אין תפיסה. דער סוף איז געווען אז דער חברה'מאן האט אנגעקאלט די עף בי איי, נישט איך, איך האב בכלל נישט דערמיט גארנישט, איך האב נאר מסביר געווען אז עס קען נישט זיין אז ער איז אריינגעקומען מיט א ליגעל וויזע, מען דארף פשוט נאכקוקן ווייל איט דאז נאט מעיק סענס אז אמעריקע האט אים אריינגעלאזט און ער האט זיך געעפנט א שול און ער וואוינט אין מאנסי און ער האט נישט מודיע געווען פאר אלע שכנים ארום און ארום. קאז' דאס איז די לאו פון רעדזשיסטערט סעקס אפענדערס. קיצור איינער האט זיך געקויפט די מצוה און האט אנגעקאלט די עף בי איי. און איך הער מ'האט אים אויפגעפיקט היינט. מ'האט אים אויפגעפיקט, מ'האט אים געקייטעלט, און מ'האט אים אריינגעזעצט אין א פעדערעל פענעטענטשערי ווייל ער האט געזאגט א ליגנט. ס'שטייט אין די וויזע ווער יו עווער ארעסטעד ווער יו עווער אין דזשעיל האט ער געשריבן נאו נאו נעווער ארעסטעד נעווער אין דזשעיל. שוין האט מען דאך געזען אז ס'איז שקר, מען האט נאכגעקוקט ער איז יא געווען ארעסטעד, ער איז יא געווען אין דזשעיל, הי ספענט מעיבי טווענטי פייוו פערסענט אוו היז לייף טיים אין דזשעיל. זיי האבן אים אויפגעפיקט. מאנטאג גייט זיין א הירינג, און מ'וועט זען וואס מען טוט מיט אים, יעצט איך פערזענדליך וויל אים געבן אן עצה, ער זאל גיין אויף טרייעל, ער זאל גיין אויף טרייעל, ביי אונז איז דאך דאס יעדער גייט אויף טרייעל. כ'האב דערציילט פאר איינעם אז שניצלער זאגט ער גייט פאר טרייעל וואלט ער געמאכט א דעיט פאר טרייעל האט ער זיך גענימען לאכען פרעגט ער וואט אר יו פיפל איטינג דער? עפעס אויבן אדער שוועפעל אדער משוגענע וועדזשטעבעלס מוזט עטס עסן איט דאזענט מעיק סענס יעדער גייט דא אויף טרייעל וואט א דזשאוק סא איך האלט ער זאל גיין אויף טרייעל. וויל איך מיר האב איך זיך אויך געגאנגען אויף טרייעל אלזא פאר די גאווערמענט ס'איז א ליגנט ס'איז א בלבול ס'איז שטותים און פארטיג. אבער עניוועי, ער גייט נישט גיין אויף טרייעל, ער גייט גיין אין דזשעיל פאר זאגן א ליגנט, און עס קען זיין זיי וועלן אים געבן די קורטעסי און פירן אויף ארץ ישראל אין תפיסה. יעצט וועט ער שוין נישט זיצן פאר זיין א סעקשועל פריק, נאר יעצט וועט ער זיצן פאר זאגן א ליגנט. און קען זיין ער וועט זיצן דא אין אמעריקע, סאו ר' ישראל האגער פון בני ברק וועט דארפן קומען וויזיטן דא אין די תפיסה אויכעט.

עס איז דאך א שולע פאר אונזערע קינדער, איך ווייס באמת נישט, איי דאונט אנדערסטענד, איך קען עס נישט אויספיגערן. איך שטיי אין הילטאן האטעל און איך ווארף אראפ הונדערטערס פאר יעדן, א גאנצן טאג נאך א הונדערטער, נאך א הונדערטער, די נייע, נישט די פאלשע, די נייע. און קיינער וויל אפילו נישט קומען כאפן א הונדערטער. נאר יעדער שרייט ווער דער משוגענער, דער צודרייטער. בעיסיקלי איטס אווער קאמיוניטי און איטס אווער טשילדרען, ס'איז נישט מיינע קינדער צו דיינע קינדער, ס'איז אונזערע קינדער, ס'איז אידישע קינדער, ס'איז א חלק פון כלל ישראל, און ס'איז נישט מיין קאמיוניטי אדער דיין קאמיוניטי, ס'איז אונזער קאמיוניטי, סאו איך פארשטיי נישט וויאזוי דאס ארבעט, איי איי קענט פיגער דיס אוט, וואס האט זיך יעדער גענומען אויף מיר, איי איי דאונט אנדערסטענד דיס, דאס איז ממש א דזשאוק די גאנצע זאך. ברוך מרדכי לעבאוויטש, ער האט מאלעסטעד קינדער? איז דא איינער וואס ער ווייסט נישט אז ער האט מאלעסטעד קינדער? יעדער ווייסט דאך עס. זיין אייגענע קינדער, איין קינד איז צוגעקומען געגאנגען געזאגט פארן וויקטעם איך האב הנאה דו האסט איינגעזעצט, איך בין נישט ברוגז דו האסט איינגעזעצט מיין טאטע. אבער סך הכל אז ער זיצט אין תפיסה העט ער מער נישט מאלעסטן קיינעם, מען העט אים מאלעסטן אבער ער העט נישט מאלעסטן קיינעם. קיין אידישע קינדער העט ער נישט קענען אנרירן מער. סאו וואס איז דא געשעהן וואס די גאנצע וועלט האט זיך אויפגעשטעלט אויף ברוך מרדכי'ס זייט, די רבנים זענען אויף ברוך מרדכי'ס זייט, און אונז דארף מען זיך שלאגן אליינס מיט אים? ער קומט נאכאמאל אין קאורט? ער גייט נאכאמאל גיין פאר טרייעל? וואסערע דזשאוק איז דאס? און פארוואס העלפט יעדער צו? ווי זענען די אנדערע הונדערטער און טויזענטער וויקטימס וואס ער האט מטמא געווען? ס'איז נאך דא וואס זענען סטעטשו אוו לימיטעישאן. פארוואס קומט קיינער נישט ארויס? וואס טוט עטץ? עטץ מיינט עטץ טוטס מיר א רעה אז עטץ קומטס נישט ארויס? צו עטץ טוטס מיר א טובה אז עטץ קומטס יא ארויס? איך האב מיט דעם גאר ווייניג, איך בין דער נוז ריפארטער, איך בין סי ען ען ביי די מלחמה וואס איך זאג ווי ס'האלט. אבער מיט מיר פערזענדליך האט עס נישט. עטץ דארפטס ארויסקומען, די אלע וויקטימס דארפן ארויסקומען. סאו רבותי, וועיק אפ!

מונקאטשער רב און ער בעקט יעדן, ער הייסט דער וואס ער נעמט ארויס יעדן פון תפיסה, ער הייסט אזוי ר' משה לייב סאסובער, ער כאפט נישט ר' משה לייב סאסובער האט נישט ארויסגעגעבן פעדאפייל, ס'האט ארויסגעגעבן ארעמע אידן וואס האבן נישט געהאט צו באצאלן די ארענדאר, נישט קיין פעדאפיילס האט ער ארויסגענומען.

האט ער זיך אריינגעלאזט אין אלעם טינופות און פארטיג. האט ער דארטן, און ער דרייט זיך אויס ביי לכה דודי כאפט ער שיער א הארץ אטאק, האט ער דארטן יצחק אהרן פערלשטיין און יומי דער בנימין לעזער הערבסט מיט פייוול גאלד. און בערל דאסקאל, א ברודער פון דעם יענקי דאסקאל, דער וואס איז דער הויפט פון די שומרים וואס ער באהאלט אלע שמוציגע זאכן פון די שטאט, און נאכדעם איז דא בעריש פרייליך מיט אסאך יארן צוריק. האט אנשי הערבסט, א ברודער פון בנימין לעזער. געהאט אין יוניאן סקווער פארק א בתי זונות. נעבעך, זיי האבן אריינגעכאפט אידישע טעכטער אז זיי זאלן זיין פראסטיטוטס. ס'איז זייער א לאנגע מעשה. זיי האבן געהאט א געהעריגע בתי זונות פאר אידישע טעכטער, און מ'האט געכאפט פיקטשערס ווער ס'קומט. ס'האט זיך איבערגעקערט, די גאנצע שטאט האט זיך דעמאלטס איבערגעקערט. דער אנשל הערבסט האט דאס אנגעפירט, און ער האט אמאל געקויפט א סאפא, געקויפט א קאוטש פאר מונקאטשער רב.

ער האלט א טריט אוועק פון יום הדין, אן אלטער איד, ער איז נישט געזונט שוין אויכעט, און ער זיצט און בעקט די חזירים אז ס'איז א מחיה. ס'דא דער דזשיבאוער, דער דזשיבאוער רב, ברוך מרדכי פלעגט דארט דאווענען ראש השנה יום כיפור, א איד איז צו דעם צוגעלאפן און געזאגט, דו ווייסט ער איז א מנוול, א חזיר, ער טאטשט יעדעס קינדל אין שטאט. איז ער געגאנגען זאגן פאר ברוך מרדכי זאל מער נישט קומען דאווענען.

ניין נישט ער איז נישט געווארן קראנק ווייל תורה זאגט נאך ברוך מרדכי איז געווארן קראנק ווייל ברוך מרדכי האט פאר אים געדאווענט יארן לאנג און דאס איז געווען וואס ער האט אויסגע'פועל'ט ווער די תכונה מיט די אלע שטותים סאו למעשה איך וויל ענק זאגן יעדער ווייסט ער איז געווען א חזיר פון דעסטוועגן דאך קיינער וויל נישט קומען מער פאראויס און אין א געוויסע מאס פארשטיי איך עס אויכעט. ווייל דער וויקטעם איז אויך הארט דורך געגאנגען, אבער רבותי אויב אונז וועמיר נישט פייטן וועמיר נישט אנקומען אין ערגעץ, יעצט איז דא גאנצע זאכן ווייל דער וויקטעם האט דאך שוין באקומען אפאר הונדערט טויזענט דאלער איך הער אכט הונדערט טויזענט איך נעם א דיסקלעימער איך ווייס נישט פונקטליך וויפיל איז וויל ער שוין נישט קומען עדות זאגן ער הייבט שוין אן צו זאגן ער האט מורא פון וואס האסטו יעצט מער מורא ווי ביז יעצט. ווער זאגט דאס איז אן עוון פלילי? דו ביסט געגאנגען דו האסט אויסגענוצט די אלע מענטשן וואס זיי העלפן צו פאר וויקטימס און דו נוצט אונז פאר דיין עי טי עם מאשין האסט אפגעמאכט דיין געלט און יעצט וואקסטו אוועק יעצט בעיסיקלי דאס האט מען געטון א גאנצע צייט מען איז געקומען צו אידל וואלף און מען האט דו ביסט אליין געווען ביי אידל וואלף און דו האסט אים געזאגט ליסן ברוך מרדכי האט מיך מטמא געווען. איז געגאנגען דער שייגעץ אידל וואלף וואס ער זיצט אויף אזויפיל געלט וואס ער האט בא'גנב'עט פונעם עולם, און ער זאגט נאר נחום ראזענבערג איז דיין ישועה. וואס עפעס מישטו מיך אריין, מיך האסטו דאך געלייגט אין חרם דו לאו-לייף. עניוועי, האט ער אים געזאגט איך ברענג דיר הונדערט טויזענט דאלער. און ער האט עס געזאגט פארן דעטעקטיוו. ס'איז אלעס רעקארדעד. ס'איז רעקארדעד. ער האט נאר נישט געוואוסט ער הייסט אידל וואלף ווייל ער האט געמיינט אז ער איז עפעס א ליטווישער האט ער געזאגט דער ליטווישער. אבער אידל וואלף גייט שטיין אויפן סטענד פאר דעם אפער פון הונדערט אלפים, אבער כ'וויל דיך פרעגן, סאו מ'האט דיך געאפערט געלט, האסט דאך געוויסט אז דו טארסט זיך נישט פארקויפן פאר געלט, וואס איז יעצט געשען אז דו האסט מורא צו קומען זאגן עדות? דאס איז אונזער קאמיוניטי רבותי, און עטס ווילטס האבן א אויסגעסטרעטענטע קאמיוניטי? איף יור נאט גאנא העלפ אלאנג, דען נאטינג איז גאנא העפען. ווען ברוך מרדכי גייט צוריק אין די גאס זענען אלע קינדער, מען רעדט דא הונדערט טויזענט קינדער אין בארא פארק, אלע זענען אין דזשעפערדי. און גראדע האט מיר איינער געזאגט, דו מיינסט אז ברוך מרדכי איז נאר נאכגעלאפן יונגלעך, איך האב אלץ געוויסט ער איז נאכגעלאפן מיידלעך, מען האט זיך פאר מיידלעך אויך געוואטשט פון אים. א משוגענער חזר, אפגעשטעלט זיך פאר יעדן בחור, אויפגעפיקט און ער האט געמאכט גרופ סעקס, אזוי ווי ס'איז דא היינט גרופ טערעפי האט ער געמאכט גרופ סעקס, ער האט זיך נישט געשעמט אנצורירן א בחור אין די קאר בשעת ס'זענען נאך געזעסן צוויי צו דריי אנדערע בחורים אין די בעק נאו פיר א בלעכענעם פנים, און נאכדעם קומט מען נאך טענה'ן אז דער רב האט אים מכשיל געווען ממילא איז ער א קריפל פאר לייף.

איך נעם א דיסקלעימער אויף דעם, אבער מן הסתם האלט דאס נישט צו צו ווייניגער פון דעם. ווען יעדער קומט נאך חיים יאקאב קומט קיש דעם רבינ'ס דירות דעם רבי זכרוינע לברכה, וואס האסטו פונעם רבינ'ס זכרוינע לברכה און וואס ווייסטו פון רבינ'ס זכרוינע לברכה? די רבי האט געזאגט מען זאל לערנען מיט די קינדער און די מלמדים האבן אויסגעשפילט זיי האבן נישט געלערנט. זיי האבן אים אסאך זאכן אויסגעשפילט, און דאס האבן זיי אים אויך אויסגעשפילט, און ער האט געגלייבט פאר זיינע נאנטע, ס'האט זיך אים געדאכט אז יעדעס קינד ווייסט וואס דאס הייסט סעקשועל אביוז, און יעדעס קינד ווייסט וויאזוי זיך צו וואטשן פון חזירים. עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט וועל מיר צוריקקומען אביסל צום תולדות אהרן רעבע. תולדות אהרן רעבע. איז דאך געווען א לעקער. נישט נאר ער נאר אויך זיין טאטע איז געווען א לעקער. ער האט זיך געלעקט פאר סאטמאר, ער האט מורא געהאט פאר די קליפה סאטמאר. ער איז געקומען אמאל אויף אמעריקע, די מעשה קען מען נישט לייקענען ווייל דאס האב איך געהערט פון רבי יאסעלע'ן אליינס. און רבי יאסעלע האט געזאגט זיין טאטע האט עס אים פארציילט. ער איז געקומען דא אויף אמעריקע, ביי עדה החרדית האט געהאט מספרים. מספרים הייסט אז נאר די גאר היימישע האבן באקומען א נאמבער און זיי האט מען געזאגט ווען ס'איז גלאט און ווען ס'איז נישט גלאט. פון וואס האבן זיי דאס געמאכט? זייער פשוט ווייל קודם כל ס'איז נישט דא גענוג גלאט כשר פלייש און יעדער וויל דאך גלאט כשר פלייש האבן זיי געמאכט א נייעם סיסטעם אז מ'וועט געבן מספרים. אבער דער אמת איז, אפילו די מיט די מספרים האבן אויך נישט באקומען גלאט קשר. אה. מ'האט נישט געשאכטן אזויפיל וויפיל מספרים האט ארויסגעגעבן. די זאך האט געארבעט. כדי זאלן קענען זאגן אונז זעמער די פרומסטע הכשרים און אונז געבן מיר נאר גלאט קשר, האט מען געזאגט, אויב אזוי וועט מען געבן מספרים. איז די פשט אז דו ווייסט שוין נישט וויפיל נומבערס זיי געבן ארויס. יעצט, דאס אלעס האט מיר דערציילט איינער וואס ער האט געפירט דעמאלטס דעם בוטשער סטאר, איך גיי נישט יעצט זאגן זיין נאמען ווייל זיי זענען אלע אויף רציחה נאך היינט, אפילו יעדער ווייסט שוין דעם אמת וואס איז געווען למעשה, האט מען יעדן אויסגעפאפט מיט גוט גלאט כשר, ס'איז געווען ממש א שאנדע וואס מ'האט דא געטון, יעצט דער בעלזער רב. איז געוואויר געווארן דער היינטיגער בעלזער רב ישכר דוב השני. דער היינטיגער בעלזער רב איז געוואויר געווארן פון דעם, פון די זאך. למעשה איז געווען אזוי, ס'איז געווען עפעס אמאל, איך געדענק נישט וועלכן יום טוב, און יום טוב איז מען מהדר אין בעלז מען זאל עסן פלייש, בשר בקר, רינד פלייש, איין שמחה אלא בבשר, און איינע פון זיינע דיינים, מען האט ארויפגעלייגט א שטיק בקר און די רבי האט געדארפט טיילן שיריים פון דעם, איז איינע פון די דיינים האבן אים געגעבן א זאג אריין שטילערהייט אין אויער, רבי, דאס איז נישט גלאט כשר. נו, ווען די רבי האט דאס געהערט אז דאס איז נישט גלאט כשר, האט ער געזאגט, איז אויב זשע אזוי וועט מען נישט טיילן קיין פלייש. סאו, די חברה זענען געווארן משוגע אנגעברויזט אויפן בעלזער רב. האט זיי בעלזער רב געזאגט, ליסן, איך בין פונקט אזוי בארעכטיגט צו האבן גלאט כשר'ס ווי אנדערע אידן, און אויב דו ווילסט נישט מאך איך מיר אן אייגענע שחיטה. נו, האבן זיי דעמאלטס אנגעטראפן דעם סיגוטער גענגסטער, דעם לאו לייף פון זענטע, פון מאראמאראש, פון סיגוט, און זיי האבן גענומען דעם סיגוטער מיט מיט אים אנגעהויבן צו שלאגן, אנגעהויבן צו קלאפן און צו שלאגן, בקיצור, זענען געקומען צו צו אזא מין הכרה, אזוי האט זיך דער סיגוטער געזאגט, אז די אלע בעלזער שוחטים, זייער שחיטה איז נבילה. אין דער אלטער היים איז געווען א קהילה און אז טאמער די קהילה האט גענומען א שוחט און אן אנדערער האט געשחטן שלא ברשות הקהילה איז עס געווען נבילה. פיין, כ'האב שוין געזאגט, אמאל האט מען געקענט גוזר זיין גזירות, ווייל סוף כל סוף עס איז געווען אן ערנסטע רב, א שטאטס רב, און ער האט גוזר געווען גזירות מ'זאל קענען קאנטראלירן, פארוואס? ווייל טאמער נישט. טאמער יעדער שוחט אין יעדן דערפל האט זיך געקענט שעכטן, איז באמת ס'האט געהאט צו טון מיט די גאבעלע, ס'האט געהאט צו טון אז טאמער יעדער האט געקענט שעכטן וואלט די קהילה נישט געהאט גענוג אינקאם צו אויסהאלטן די שוחטים. און שוחטים מוז מען אויסהאלטן ווייל על פי הלכה טאר ער נישט האבן נאך א דזשאב און ער מוז זיין ווי מ'זאגט אויסגעשלאפן. און ער מוז זיין אויסגערוהט, האט מען אים אויסגעהאלטן בדרך כבוד. אבער ס'האט צו טון מיט נאך א זאך אויכעט, ווייל טאמער קען יעדער איינער שעכטן ווי ער איז, וועט מען גייען צום שוחט און מ'וועט שעכטן און ס'וועט נישט זיין קיין קאנטראל, און פון וואנעט ווייס איך אז דער שוחט שעכט כשר, אז ער איז נישט אונטער די קהילה, געקומען פון איין קהילה צו א צווייטע, ווער ווייסט בכלל צו ער קען שעכטן? סאו כלל ישראל האט אייביג געהאט אזא זאך אז די עיני העדה, די מנהיגי הדור, האבן געפירט דאס אידישקייט, און נישט פארקערט אזוי ווי היינט וואס זיי ברעכן אונטער, ווי אונטערגעבראכן עפעס אידישקייט איז עס די עיני העדה, די עיני הדור. די פעדאפיילס האמיר נישט נישט מורא פארן פעדאפייל, אונז האמיר מורא פאר די רבנים, נישט מען האט מורא, מען לאכט זיך היינט אויס, אבער די גאנצע צייט. האבן אונז מורא געהאט, נישט איך ברוך השם, איך האב געוויסט פונעם ערשטן טאג זיי זענען קאראפטעט און מ'וועט זיך שלאגן מיט זיי, כ'וועל געווינען וועל איך געווינען, ווייל טאמער געווין איך האט דער אייבערשטער געווינען, און טאמער חלילה פארלירט מען ווען האט דער אייבערשטער חלילה פארלוירן, אבער איין זאך מ'האט זיך געשלאגן, אונז לייג מיר נישט אוועק דעם רעוואלווער אין טייסטערל אן דעם וואס מ'זאל זיך גיין שלאגן, עס איז א אויסדריק מ'דארף זיך שלאגן פאר אידישקייט. עניוועי. אונז האמער נישט קיין רעוואלווערס. אונז האמער דעם אייבערשטן. אונז האמער גארנישט. אונז האמער אפילו נישט די געלטער וואס די חזירים האבן. זיי האבן אזויפיל געלט. זיי קענען פאר פרעזידענט אבאמא דעם גאנצן פיינענשאל קליף פאררעכטן. אזויפיל געלט דרייט זיך דא. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג. למעשה פלעגט גיין תקנות פון קהילות איז געגאנגען דער סיגעטער פויער און ער האט עס אויסגענוצט אז די בעלזע שוחטים זייער שחיטה איז נבילה זיי זיינע מילמארט שוחטים וואס מ'האט אלע יארן אויף זיי צוזאמגערעדט כל דבר אסור דאס איז מותר לכתחילה ס'געווען אמאל ערליכע אידן האבן נישט געטאטשט מילמארט זיי האבן געהאלטן אז ס'איז נבילה טריפה.

ער און די ס'פּאָר פֿון די בעלזער יונגעלייט. עניוועי, לאָמיר יעצט גיין ווײַטער. האָט ער דעמאָלט געזאָגט נאָך מער דער סיגעטער פּויער, אַז אַפֿילו ווען זיי זאָלן קומען און זאָלן זיך איבערבעטן און זאָלן זאָגן פֿאַר ד. י., געבן מיר אויף אונדזער שחיטה, טאָרן זיי קיין מאָל מער נישט שעכטן ביז משיח קומט. יעצט, דאָס שטייט אין ערגעץ נישט. דאָס איז די פּויערישקייט וואָס סאַטמאַר פֿאַרמאָגט. דער סיגעטער פּויער האָט עס געהאַט. משה משוגענער פרידמאן זאגט פאר ר' יצחק פריעד נחום ראזענבערג זאל צומאכן דעם האטליין זאגט ער ער וויל נישט זאגט ער טאמער ער מאכט עס צו נעמט מען אראפ דעם חרם קומט ר' יצחק פריעד פון די קאנטרי אריין צו פארן און ער זוכט מיך אויף און ער האט מיר א בשורה טובה זעסטו דאס איז געווען א בשורה טובה בקיצור איך האב נישט צוגעשפארט ווייל איך איך האב דאך נישט מיט משה משוגענעם גארנישט, איך מיין אז מען לאזט מיך יא דאווענען אין סאטמאר צו נישט, איך מיין דאס דאס מאכט נישט איט דאזענט מעיק מי אר ברעיק מי, סוף האט ער געדינגען א שיסער און מען האט געשאסן, האב איך דאך עס געמוזט צומאכן ווייל איך בין געלאפן צו טשארלס היינס פאר פראטעקשן האט ער געלאכט פון מיר, העננא ווייט האט געלאכט פון מיר, עניוועי ער האט גענומען דארטן, איך האב גענומען משה דוד נידערמאן. כ'האב גענומען דוב הייקינד, כ'האב גענומען דעם פרייליך, בעריש פרייליך, און יעדער האט געזאגט מען קען גארנישט טון, די רבנים האבן אראפגעלייגט די פיס. שוין. עניוועי, כ'האב געזען כ'האב נישט פראטעקשאן, האב איך געמוזט צושפארן אויף אפאר חדשים. און וואס איז געווען דער סוף? קומט ער ר' יצחק נאכאמאל צו פארן און ער זאגט פאר משה, משה, נחום האט צוגעשפארט, ער האט געפאלגט. זאגט ער איך קען גארנישט טוהן, די רבנים ווילן נישט אראפנעמען דעם חרם, וואס איז דער אלטער סאטמאר אסיאטישער מארמאראשער וועג? יענער האט זיך דאך שוין צוגעשפארט. ניין דאס איך ווייז ידינו רמה און כ'האב יעדן אין דר'ערד. האלט מיך אן הרב יצחק נאכן עפענען האטליין, איך בעט דיך עפען עס, אז משה איז אזא רשע, זאלסטו דיך נישט בייגן פאר אים. האב איך געזאגט פיין, איך עפן עס, איך האב נישט קיין פראבלעם, ס'איז אפן. רבי יצחק פריד האט מיר געהייסן איך זאל עפענען דעם האטליין. און דאס איז די סאטמארער שקצה. דאס איז די קורצקעפיקייט. סאו בקיצור, דער סיגוטער פויער דער זענטער האט אויך די זעלבע געזאגט, אפילו זאלן נאכאמאל תשובה טון, און זאלן אויפגעבן זייער שחיטה, זענען זיי שוין פסול ביז משיח קומט. ביסט דאך א משוגענער אזוי צו רעדן. יענער האט דאך א פרנסה, א פאך, ער האט זיך געלערנט, און ער איז א מומחה. ער האט געהאט אביסל פאליטיקל פרעשור מיט די עדה החרדית אז זיי האבן א שוויץ בארד וואס זענען פרא געי, און זיי האבן אונז פארקויפט נבילה טרייפע פלייש אפיציעל. סאו און זיי האט פאר דעם אלעם האט בעלזער רב געמוזט מורא. פארוואס? ווייל אזוי האט דער סיגוטער געוואלט. ער האט געהאט א פיסק מיט שלשול, ס'האט געשאסן פון אים אזוי ווי איינער וואס נעמט עקסלעקס. אזוי פלעגט ער שיסן. און די נאנטע זיינע זאגן, כ'האב זיי געפרעגט ווי קען אזא משוגענער פירן, זאגן זיי ער איז נארמאל, ער האט א היי בלאד פרעשור, ווען די בלוט דרוק צושפילט זיך ווערט ער משוגע. דאס איז געווען דער תירוץ. דאס האט מען געזעצט אויפן סאטמאר רב'ס בענקל ווייל מ'האט מורא געהאט אז ווען נישט וועט סאטמאר צעפאלן. עניוועי, לאמיר יעצט גיין ווייטער. סאו, די בעלזע שוחטים האבן זיך גענומען שעכטן גלאט כשר. אזוי האט בעלזער רב געהייסן. האט זיך אנגעטוהן, זיי האבן געגעבן א הכשר אויף בשר קפוא, פראוזן טשיקנס, און די עדה האט עפעס א מסורה, איך ווייס נישט פון וועם, איש מפי איש עד מפי שד, ביז צום פיינענס מיניסטער, אז מען זאל דאס נישט טוהן ווייל דעמאלטס פארלירט מען די גאבעלע. אלץ פאליטיק מיט באלאני די גאנצע זאך. ווען דער ראט פון די עדה איז נפטר געווארן הער איך אז דעמאלטס האט די עדה געהאלטן ביי פֿערציק צו ביי פֿופֿציק מיליאן דאלער רעוועניו, און זיי האבן דרײַ הונדערט משגיחים ווארלד ווייד, און ס'איז אלעס מאפיא, אז זיי געבן הכשר אויף פעפסי און לאזן נישט ארייננעמען קאוק אין א סטאר ווי זיי געבן א הכשר. דאס איז דאך מאפיא. ווער איינער וויל וויסן פונקטליך וויאזוי סטאלינ'ס מאפיא האט אויסגעזען קען ער האבן א מהות צו זען וויאזוי פירט זיך היינט ירושלים, די עדה מיט אלע ארגענעזעישאנס, ווייל דאס איז דיסענדענטס, אייניקלעך, פון די וואס האבן מיטגעמאכט די סטאלין. מיט היטלער'ס מאפיא, דאס איז די דאס איז די ריכטיגע חברה, אנפארטשענעטלי, ס'האט נישט אין זיך א טראפ עטיקעטקייט, א טראפ איידלקייט, מענטשליכקייט, גארנישט. עניוועי, האט דער בעלזער געזאגט, איך מאך מיר אן אייגענע שחיטה, זענען זיי געקומען, ס'איז דא תקנות פון ירושלים, ס'איז נישט דא קיין תקנה אין ירושלים ווייל די עדה החרדית האט נישט געקענט קאנטראלירן ירושלים, ס'איז דא תקנות פון די קהילות. פון ירושלים אין געוויסע קהילות, שרייט דער בעלזער איך בין א קהילה נפרד איך האב גארנישט מיט ענקערע קהילות איך בין נישט אונטערגעווארפן אונטער ענק, ביאן עסט אויכעט שחיטה נישט פון די עדה קען זיין פון די עדה אויכעט אבער אויך עסט מען פון אגודת ישראל און גער אויכעט, דאס מיינט נישט אז יעדער איד וואס קומט אריין אויף ירושלים און ער קויפט א דירה אין מאה שערים. ווערט אונטערגעווארפן אז דאס איז דא א ראבינאט, א כשר'ע א ערליכע ראבינאט, און ווער ס'איז נישט אין די ראבינאט איז אחת דתו להמית. דאס מיינט עס נישט. און אפילו ווען איך בין מיך טועה און ס'מיינט די אמאליגע ירושלימ'ער רבנים, און ס'מיינט נישט די היינטיגע לייצים. יעצט לאמיר צו צולייגן די זאך וואס דא גייט פאר. מ'האט זיך געכאפט אז זיי האבן א שוויץ באד וואס מ'האט געמאכט, איך אליינס האב געהאט בילדער דערפון, כ'האב עס אראפגעלייגט פאר די רבנים אויפן טיש, ווי אן אלטע איד פון זיבעציג יאר מאכט משכב זכר פאר א יונג אינגעלע פון זיבן יאר. ס'איז יעצט ארויסגעקומען נאכאמאל די גאנצע שפיל, ווייל די עדה רייסט זיך דאך היינט ארום צווישן זיך, איז דא מענטשן וואס זענען מאשר אז וואס כ'האב געזאגט איז אמת. ס'איז אנגעקומען אין אמעריקע אין איינע פון די גרעסטע צייטונגען אויף די אינטערנעט, ס'הייסט ווייס, VISE, דאט קאם. ס'גייט יעצט זיין א דיון אין ארץ ישראל, און אונז ארבעט מיר אויף דעם. אז מען זאל נישט לאזן בכלל קינדער גיין אין מקווה, מען האט עס אויסגעזאגט אלעס וואס ס'גייט פאר אין א מקווה, א מקווה איז פאר חסידים די גרעסטע ענטערטעינמענט צו האבן סעקס מיט קינדער, ווען איינער וויל עס האבן מוז ער פארן ערגעץ איך ווייס נישט אויף בורמא אדער אויף טיילענד. און דארט קוקט מען זייער נאך, איך האב געדארפט פארן דריי פיר יאר צוריק וועגן א מקווה אין אוסטראליע, האב איך געקענט פארן אדער דורך ארץ ישראל פארליר איך נישט קיין טאג ווייס איך ווען שבת איז אבער עס שטעלט זיך אפ אין טיילאנד, אדער האב איך געקענט פארן דורך די פאסיפיק קאוסט וואס דעמאלטס ווייסט מען נישט ווען שבת איז, האב איך געזאגט איך קען מיר נישט ערלויבן אז אין מיין פאספארט זאל זיין א זיגל אז איך בין געווען אין טיילאנד. איך קען מיר נישט ערלויבן אז אויף מיין טיקעט וואס איך פאר זאל שטיין איך האב מיך אפגעשטעלט אין טיילאנד, ווייל מען קוקט מורא'דיג נאך ווער ס'קומט פון דארטן, ווייל דארט איז דא נעבעך קינדער אין די גאס וואס זיי האבן נישט א מאלצייט, זיי האבן נישט א מזון סעודה אחת ס'נישט דא וועלפעיר סיסטעם אזוי ווי אין ניו יארק, און זיי גייען ארויס פאר פראסטעטושען קינדער פון זעקס זיבן און אכט יאר, און מענטשן כאפן ווידיאוס דערפון און מען פארקויפט עס איבער די וועלט. דאס איז נעבעך א ריכטיגע ביזנעס, בעיסיקלי איז עס די זעלבע ביזנעס ווי ביי אונז אין די מקוואות, איך געדענק איך בין געווען אין סקווירע מקווה וואו מען האט נאך געמעגט גיין, איך מיין איידער איך בין שוין אסור לבוא בקהל, האב איך אליין געזען ווי א אינגערמאן כאפט פון זיין טעלעפאן פיקטשערס אין די מקווה, ער דארף האבן אביסל ענטערטעינמענט נאכדעם ווען ער גייט שוין אוועק פון די מקווה, ס'איז אנבעליוועבל, אונז זעמיר ספוילד. עס איז א חסידישע געבעט און מען קען טשעפען מיט קינדער. עס איז א זאך וואס אין די גאנצע וועלט לאזט מען נישט נאר אין אפאר צוריקגעבליבענע מדינות. עניוועי, עס וועט קיינעם נישט בייפאלן וועגן דעם צו גיין פארן אויף טיילאנד אז דארט איז דא רוצחים אויכעט, מען וועט דיר אריינלייגן א מעסער אין הארץ אויך. עניוועי, יעצט זאל מען צוריקקומען. מען האט זיי געכאפט זיי האבן פארקויפט טרייפע פלייש, ממש טרייפע טרייפע פלייש. דער אייגענער רב המכשיר האט זיך געווינדערט וויאזוי ס'איז דא פרישע בהמה פלייש, מען האט שוין נישט געשאכטן א חודש צייט און ס'איז דא פריש, ווייזט אים דער אראבער, דא האסטו, איך ברענג עס אין מיין דארף, פרעגט ער אים וויאזוי האסטו די לעיבל, זאגט ער לעיבלס איז דיין פראבלעם וויפיל דו ווילסט, זיי דערציילן די ערשטע חכמה פון טובי' איך האר דא זונטאג מאנטאג, אז איינמאל האט ער געהייסן א שוחט נעם ליידיג דיר ארויס די טאשן, און געס וואט ער האט געטראפן ביי איינעם א גאנצן זעקל מיט לעיבלס, יא זיי האבן געוויזן וויאזוי מען טוט, סא בקיצור ס'איז שוין היינט אלעס ארויסגעקומען, איטס נאו סיקרעט. דער איז נאו סיקרעט אבאוט עניטינג ענימאר, די חילוק איז נאר אז די בעלזער איז געווען קלוג מיט פערציג יאר צוריק צו מיט דרייסיג יאר צוריק, און אונז וועקט מיר זיך יעצט אויף, יעצט ווען איך זאג אונז מיין איך נישט מיך, איך האב מיך אויפגעוועקט ווען איך האב געטראפן דעם שוויץ, דעמאלטס איז צוגעקומען איינער פון די דאווידאוויטשעס, כ'געדענק קיינמאל נישט זיין נאמען פונקטליך, ראובן ברוך צו עפעס א חיים ראובן רחל חיים לייביש ז ל, כ'געדענק נישט דעם נאמען, זאגט ער. וועט אייך מאכן ביי די עדה החרדית א גאנצע זאך לאזט אפ מיט די זאכן פארציילט נישט מ'וועט מאכן אייך איר וועט זיין א פערסאנאליטי זאג איך אים הער אויס איך בין אן אלטער איד איך זוך שוין נישט פערסאנאליטי איך זוך שוין אז ווען דער אייבערשטער וועט מיך פרעגן ביסט געווען אין ירושלים דו האסט געזעין משכב זכר בחצרות השם אין ירושלים און דו האסט אוועקגעוואקט און וואס האט ער צוגעזאגט דיך צו מאכן א אישיות א פערזענדליכקייט זאל דער אייבערשטער פרעגן ביי וועם ווילסטו זיין א פערזענדליכקייט ביי חיים מנחם ראובן ברוך דאווידאוויטש איך ווייס אפילו נישט וויאזוי ער הייסט דעם סוויערדעשינסקי צו דו ווילסט זיין ביי מיר א פערזענדליכקייט אוי אלוהי סבי ש פערזענדליכקייט זאל איך זיין איך וואוין דען דא איך האב דען עפעס מיט אים. און טאמער מיינט איר אז זיי האבן זיך געבויגן אז זיי גייען שוין צושפארן דעם שוויץ וויל איך אייך זאגן זיי האבן זיך נישט געבויגן ביז ווילאנג איך האב זיי נישט געזאגט רבותי איך גיי מאכן א אפיס דא אין ירושלים און וועם מ'האט פוגע געווען אין שוויץ זאל קומען איך דארף נאר האבן נעמען איך דארף נישט מאכן א לאו סוט איך דארף גארנישט איך דארף נאר די נעמען דעמאלטס האבן זיי זיך געבויגן און געבראכן און נישט ברעכן זיי זיך נישט זיי האבן עווריטינג איז פיין עניוועי יעצט. איז אזוי, אלע יאהרן איך בין דא געווען אין ארץ ישראל, אהרעלע יאקטער האט מיך גערופן, האט מיר געוויזן ווי מען גראבט טויטע, ער האט זיך אנגעטוהן ווי א מיידל, האט זיך פארשטעלט, און זיי האבן אים געלאזט מאכן פיקטשערס. ווער האט געגראבן? דוד שמידל! דוד שמידעלע מיט זיין פידעלע! און יעצט? עס האט זיך גענומען א מורא'דיגע פראבלעם, מען האט געקויפט לאנד, הער לעיזער קעסטנבוים, האט ער געזאגט לעיזער וויבאלד די האסט געבעקט ברוך מרדכי'ן גייסטו נאך זיין לסוף מבקש כיכר לחם, מידו תבקשנו, די וועסט נאך זוכן א כיכר לחם. עניוועי, א חוצפה און אן עזות וואס די וועלט האט עס נישט געזען, גייט ער און ער העלפט דער חזיר זאל זיין אין די גאס, וויל זיין א חזיר, די האסט גענוג געלט, פאר די אויף טיילאנד. נישט כאפ א יונגל דא און באצאל אים דרײַ הונדערט טויזענט דאלער, פאר דרײַ הונדערט טויזענט דאלער קענסט האבן א גאנצע שטאט זעקס יאר אין טיילאנד, עניוועי האט ער גענומען דעם ברוך מרדכי'ן און ער בעקט אים, דעם חזיר פון זייער וויכטיג ברוך מרדכי זאל זיין אין די גאס, ברוך מרדכי איז דער פראנט ראנער, טאמער קען מען אים נישט אראפ ברענגען איז די חזירים אונטער אים, אים נאך עפענען זיך די מויל מיט די אויגן, נאר ברוך השם מען ברענגט אים אראפ. דעם אייבערשטנס הילף ברוך מרדכי גייט זיצן, ער גייט צוריק זיצן, און לאמיר נישט אריין גיין יעצט ווייל נישט אלץ מעג איך זאגן ווייל איך ווייס אינסייד אינפארמעישאנס, און נאכדעם קענען זיי נאך זאגן אז איך האב אינטרודעט אין דזשאסטיס, סא ס'איז גוט אזוי, מיר האפן אז בקרוב וועט ער צוריק גיין זיצן, צום דזשעניוארי דעם דרײַ און צוואַנציקסטן גייט ער פאר א פלי, אדער איז ער פליעינג גילטי, און ער וועט קריגן א דיעל, ער וועט מסתם קריגן א דיעל, נאר נישט קיין דרײַ יאר וויפיל מ'האט אים געהאט געאפערט, דאס האט אים שוין די גאווערמענט געזאגט, עניוועי. סאו ווער זענען יעצט די גראבערס? יעצט זענען די גראבערס די עדה החרדית און זיי האבן זיך צעשפליטערט. ר' משה שטערנבוך געבט א היתר אז מען מעג גראבן. און העלפט פון די עדה החרדית נעמט זיך אן פאר אים אז מען מעג גראבן. זעהן נישט פארוואס מען זאל נישט טארן. ס'א הפסד מרובה. און מען זעהט יעדן טאג פיקטשערס ווי מען גראבט ארויס שטיקער ביינער פון טויטע. באט הו קעירס? יעצט איז דא רבנים וואס זיי נעמען זיך אן פאר ר' משה און אז ס'איז משה אמת ותורתו אמת, ער איז גאר גערעכט אויך. און אנדערע העלפט פון די עדה החרדית זאגן מ'טאר נישט גראבן. ס'איז ביי אונז געווען די ערשטע זאך אין די אני מאמינס אין סידור'ל. יעצט די חברה כאפן נאר נישט אז מ'האט אייביג געגראבן, מ'האט דיר נאר נישט אויסגעזאגט. די היינט. ימח שמו וזכרו די מידיע די אינטערנעט דאס האט אראפגעברענגט אז די רבנים קענען נישט מער זיין פאלש דערפאר שלאגן זיי זיך קעגן דעם. ס'איז נישט דא נאך אזא התגלות. גערעדט פון אלע שייגעצשטיק פון די רבנים ווי דער אינטערנעט דאס האט אלעס אויסגעזאגט עניוועי ביז יעצט איז געווארן א ספליט און דער תולדות אהרן רבי האט זיך אהינגעשטעלט אויף דער זייט פון די אמ אמאי פארוואס ווייל ער האט דרייסיג פערציג אינגעלייט וואס האבן געקויפט דארטן דירות און קענען נישט בלייבן בעלי חובות אן א געלט. מיר האט שוין געזאגט א פרוי, זי האט מיך אנגעקאלט, זי האט מיר פארציילט אז איר מאן האט דארט געקויפט א דירה, שוין פארלוירן פֿינף און זיבעציק טויזנט דאלער, און זי ווייסט נישט פון ווי זי וועט חתונה מאכן, צו מען קען פאר איר מאכן א פארטי. זאג איך, אויף חתונה מאכן קען מען מאכן א פארטי, אבער אויף קויפן א דירה קען מען נישט, ווייל דאס איז צופיל געלט, און וועלכער אמעריקאנער אינגערמאן האט א דירה? עניוועי, האט מען זיך צוגעשטעלט אויף די זייט. פון די וואס זיי האלטן אז מ'מעג גראבן. איר זענט אט זיך געווארן אזוי קלוג ווי דער בעלזער רב. דער בעלזער רב האט פערציג יאר צוריק געזאגט אז די עדה חרדית זענען גנבים גענגסטערס און מ'טאר נישט עסן זייער עסן. און עטס זענטס יעצט געקומען צו די הכרה אז די עדה זענען שקצים. מ'זאגט ביי נעילה.

אברהם אבינו האט געלעבט הונדערט פֿינף און זיבעציק יאר, שרה האט געלעבט הונדערט זיבן און צוואַנציק, נעם אראפ פון הונדערט פֿינף און זיבעציק הונדערט זיבן און צוואַנציק, דאס איז די מ ח שנה. אברהם אבינו האט געהאלטן אז די מ ח שנה ביי די בחינה אז ער האט שוין געהאט משיג געווען אלעס וואס ער האט געקענט משיג זיין, און א גוף איז במילא. איז דאס א מורא'דיגע זאך אז דער בעלזער האט דאס קענען געלערנט מיט דרייסיג פערציג יאר צוריק און ער האט נישט אנגעשטופט זיין גאנצע קהילה מיט נבילות און טריפות. דער תולדות אהרן רבי איז געקומען אויף אמעריקע, דאס איז רבי אברהם יצחק הכהן קאהן, און האט געוואוסט ער איז א תלמיד פון רבי'ן וועט מען אים אריינלאזן און מ'האט אים געזאגט פארוואס ער קומט, די עדה האט אים שוין אנגעקאלט האט ער אים געזאגט, זריל האט געזאגט פאר. דעם תולדות אהרן רבי אז דו ווילסט נאך קריגן א פעני פון אונז, זאלסטו מאכן זיכער אז דו זאגסט גארנישט פארן רעבין, און ער האט אים נישט אריינגעלאזט, פאר שוין צוריק האט ער אים געזאגט און ער האט צוריק געפארן. זיין זון האט מיר פארציילט ר' יוסף הכהן קאהן אז ער האט זיך געשעמט צוריק צו פארן איז ער געפארן ערגעץ אונטערוועגנס ער זאל ביז ער האט געכאפט דעם נעקסטן פלייט, דאס איז געווען לצים, ס'איז געווען קאנטראל פיפל, יעצט איך האב עס שוין געזאגט אין מיין האטליין איך וועל עס איבערזאגן נאכאמאל. און קען זיין ר' אברהם יצחק האט עס דערהערט, כ'האב געזאגט דער מענטש עז פאר עז איים קאנסערנד אין גן עדן איז ער נישט, ווי ער ליגט און ווי ער וואלגערט זיך ווייס איך נישט, נאר אזא מענטש קען מוותר זיין אויף אידישע קינדער'ס פלייש ווייל מ'האט אים געסטראשעט אין זיין ישיבה, דער איז נישט קיין ירא שמים. אנטשולדיגטס, איך רעד אזוי אויף די שוכני עפר. ער האט געהייסן אן ערליכער איד, באט ווי איז זיין ערליכקייט? איך בין נישט קלאר אין די גאנצע סוגיא. מ'האט אים געזאגט מ'עט אים נישט שיקן קיין געלט. איז דען נישט דא א באשעפער וואס אויף אים פארלאז'מיר זיך אונז? צו אפשר פארלאז'מיר זיך אונז אויף זריל גליק? מיט די קוואדערס פון דעם רבי'ן זכרונו לברכה פון יער טו טאוזענט? דאס איז דאך לייצער. און נאך א זאך, אז דו נעמסט נישט קיין געלט פון די מדינה, ווייל ס'מוז זיין כשר געלט, נו ווי כשר איז סאטמארע געלט, אז זיי לאזן נישט רעדן קעגן די שחיטה ווען דו האלטסט אז ס'איז נישט כשר? וואלסטו געדארפט זאגן פאר ר' זריל'ן דו'סט מיר נישט געבן קיין געלט, נאו פראבלעם, איך מאך מיר אן אייגענע שחיטה, און אז דו'סט מיך טרייען אונטערצוברענגען וועסט מיר נישט געבן קיין געלט, וועל איך נעמען פון די מדינה, ס'איז פונקט אזוי נישט כשר, אדער? האסט געדארפט זאגן איך האב מיך פארלאזן אויפן אייבערשטן, ווען ער גייט ווען ארויס דעמאלטס אין א מלחמה וואלטן געווען מיליאנען וואלטן זיך אריינגעשוט, הי לאזט איט, הי לאוזד איט אפ, מיין קרוב איז א תולדות אהרן חסיד איז געשטאנען אמאל אויפן דאך ווען מען האט געגאסן די תלמוד תורה, אסאך יארן צוריק, פרעגט ער מיין קרוב וואס טראכסטו יעצט, זאגט ער איך טראכט ווי שיין די ארבייטער ארבעטן, פרעגט ער און וואס טראכט די רבי, זאגט ער איך טראכט. אז ווען דער באשעפער זאל מיר הייסן איך זאל אראפשפרינגען דא פונעם דאך און איך זאל געהארגעט ווערן אויף קידוש השם וואלט איך איין סקונדע נישט געטראכט, איך וואלט עס געטון. אויף דעם זאגט דאך די גמרא, יש שממונם חביב עליהם מגופם, ער האט מורא געהאט פארן גוף האט ער נישט קיין מורא, נאר פאר דעם האט ער מורא. עניוועי, איז יעצט איז געשען אזוי אז דער תולדות אהרן רבי האלט מיט אז מען מעג גראבן טויטע, וואס אמאל פלעגט מען באליידיגן הונדערטער און הונדערטער מענטשן, וועגן דעם, און ער האלט אויכעט אז ער קען שוין נישט טראסטן די עדה מיטן פלייש, איז ער געווען אין אמעריקע און ער האט געמאכט א נייעם א וועזן אויף כשרות. יעצט ווען איך קוק צו די ווירטשאפט פון תולדות אהרן, ווייס איך נישט ווי כשר ס'וועט זיין, פון וואנעט ווייס איך אז ס'וועט נישט מער זיין ווי א קאמפעטישן פאר די עדה, און זיי טוהן די זעלבע ווי די עדה. ס'דא איינער ער הייסט. אייזענבאך. ער איז א דיזיינער, ער האט זיך אויסגעלערנט וויאזוי מען דיזיינט בנינים מיט אלעם. ער האט דיזיינט די מקווה, די אכט בורות וואס מען האט געבויעט אין תולדות אהרן. איך האב אים צוגעהאלפן, כ'האב אים אלעס געוויזן, און הלכה'דיג ס'איז געווען א נאק אוט פון א, ס'איז, קענט עס היינט באקוקן, ס'איז אינעם בילדינג פון דער תלמוד תורה, ס'איז א משהו משהו. איין טאג זאגט ער מיר אז ווען איך קום זאל איך אים אייביג זאגן און ער וועט מיך טרעפן צוויי גאסן אוועק און זיך אריינזעצן אין מיין קאר און מ'וועט אלעס דורכשמועסן. פרעג איך אים מה קרה, וואס איז געשען, זאגט ער, כ'וועל דיר זאגן דעם אמת, שישא, דער וואס האט געמאכט מחקתי, און דעם רעבינ'ס מחקתי, א צווייטע באלאני, דער מחקתי, ער איז א מאפיאנער, פון אים האב איך מורא, און ער האט מיר געזאגט אז די עדה האט אים געבעטן אז זאל נישט נוצן נחום ראזענבערג, דאס איז נאך געווען פארן חרם, און עס גייט שוין צוריק אסאך פארן חרם. פרעגט ער פארוואס זאל מען איהם נישט נוצן, כ'זעה דאך ער איז דאך א מורא'דיגע מומחה, זאגט ער ווייל ער האט אראפגעברענגט די עדה מיטן שוויץ באד, נאך די פרשה האבן זיי פארלוירן אסאך מאמענטום ביי כלל ישראל, מענטשן האבן אנגעהויבן צו קויפן שחיטה פון הרב לאנדא, ס'איז בקיצור ס'איז זיי זייער נישט גוט געשטאנען, איר פארשטייט וואס איז וואס תולדות אהרן איז, זיי האבן אויך מורא פאר זייערע פאליטיק, היינט זענען זיי צוקריגט אפישעלי מיט די עדה, און נעכטן האט ער קענדערשטארט צו האבן א פסל'ע מקווה וועגן די עדה, נאר דער ער הייסט יאסעלע אייזענבערג.

האט ער געזאגט מען טאר נישט גיסן סעמענט נאר אז מען מאכט א לאך, האב איך געזאגט פאר דעם יאסל אייזנבאך ווען דו מאכסט א לאך זאג איך דיר צו ביז מארגן איז דא פול מיט זחילה, טו עס נישט פאלג אים נישט, בין איך אליין געגאנגען רעדן צו אים און ער כאפט נישט וואס דאס הייסט פראקטיק און וואס דאס הייסט א לאך הייבט ער אן דער שאלות ותשובות יענער זאג איך וויפיל איר קענט שאלות ותשובות זאל איך ברענגען נאך פופצן שאלות ותשובות אבער אין פראקטיק איז אז דאס מאכן א לאך חדתי בעתיקי לא קיימא מ'וועט עס צושטאפן און דאס וועט האבן א פראבלעם. נאכדעם האב איך אים מסביר געווען אז ס'איז בכלל נישט ריכטיג ווייל דאס וואס ס'שטייט אז מ'זאל מאכן א לאך דאס איז נאר דעמאלטס ווען ס'איז געגאסן געווארן אלס כלי און דא ווערט עס געגאסן במחובר לקרקע דא אה זאגט ער דאס האט ער נישט געוואוסט ער האט געמיינט אז ס'ווערט געגאסן אלס דרעין. נאכדעם האב איך אים געזאגט נאך א זאך אז. כדי אז עס מאכן א לאך און ווען דאס וועסטו שטאפן האסטו גרויסע גדולי הדור די נודע ביהודה רבי עקיבא אייגער און נאך כמה גדולי הדור וואס זיי האלטן אז ווען דו שטאפסט עס צו ווערט עס צוריק א כלי צו ווען מען שטאפט עס צו במחובר צו נישט איז דאך דא אין פתחי תשובה שוין דא שיטות ס'דא וואס האלטן אז יא ס'דא וואס האלטן אז נישט ס'איז פון גייסט מאכן א לאך צוברעכן א זאך.

אז עס איז א גרויסער חילוק צו מען איז א פראקטישען צו מען זעהט נאר אין די ספרים. עניוועי ער האט מסכים געווען נישט צו מאכן מיט א לאך. שטעל דיר פאר שישא וואלסט געהאט אכט מקוואות מיט אכט גרויסע לעכער פארשטאפט און ס'וואלטן גערינען. ווי וואלסטו אנגעקומען? נאר דעמאלטס האט תולדות אהרן געהאלטן ער מוז זיך לעקן צו די עדה. ר' אברהם יצחק קאהן זכר צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבא האט געהאלטן אז ער דארף מורא האבן פאר סאטמאר און פאר זייער געלט. פארשטייסט? יעצט זעסטו אז ס'איז געווען א טעות. מדינת ישראל האט אים געגעבן אזויפיל געלט און אזויפיל מגרשים דארטן אין בית שמש צו איך ווייס ווי, אז סאטמאר אלע יארן אינאיינעם האבן אייך נישט געגעבן פינעף פראצענט. און וואטש וואס נאך זיי גייען אייך געבן. איר זענט א אנשטענדיגע גרויסע קהילה, איר זאל האבן אביסל מורא פאר אייך ווייל איר זענט דאך די רוצחים. מען זאגט פעימענט, זיי געבן מלא הכרז געלט, יעצט נישט וואס איך זאג אז מען מעג נעמען געלט, דער עולם זאל מיך נישט שלעכט פארשטיין, אונזער הייליגע רבי האט אראפגעלייגט א שיטה אז מען טאר נישט נעמען געלט ווייל ס'איז כח הפועל בנפעל, והא ראיה זעסטעך שוין, האסטעך געבויגן פאר די עדה, מען האט געגעבן פאר די קינדערלעך טרייפע פלייש, קוק וואס ס'איז ארויסגעקומען, אז מען נעמט שוין געלט פון די מדינה, איז למעשה. דאס איז תולדות אהרן, דאס איז שוין די הייליגע. הן בקדושיו לא יאמין. יעצט ווארפן פאשקווילן, די ווארפן יענע ווארפן, די מזרחי רבנים האבן שוין אנערקענט פערציג פופציג יאר צוריק אז מ'מעג גראבן טויטע, תולדות אהרן האט זיך נאר אויפגעוועקט אביסל שפעט ווען פערציג אינגעלייט האבן פארלוירן אפאר טאלער, צו ס'שטייט זיי צו פארלירן. יענע רבנים, די לינקע רבנים האבן אייביג געזאגט די טויטע, טויטע, אונז דארפן האבן ווי צו לעבן. נו, וואס האט עטץ דעמאלטס געשלאגן מענטשן און נאכגעלויפן מענטשן און באליידיגט מענטשן און בא'עוול'ט מענטשן? סאו יעצט וויל מען אונז פרעגן דעם תולדות אהרן רעבע, סאו איט פיעלס גוד צו כאפן מכות אין וויליאמסבורג פון די זאליס? איט פיעלס גוד? און ס'איז נישט נאר די זאליס, ווער ס'איז נישט קיין סאטמארער האלט אויכעט אז איר זענט נישט גערעכט, סאו האו דאז איט פיעל? איט פיעלס גוד, הא? דאס האט עטץ געטוהן מיט אלע אידן אלע יארן. יעצט האב איך געוואלט פרעגן דעם תולדות אהרן רב אפשר קען מען מתיר זיין די בחירות אויך? פארוואס זאל מען שוין נישט טארן גיין וועהלן? נאר וואס? סאטמאר רב האט געזאגט? האט ער געזאגט? שטייט אין די תורה אז מען טאר נישט גראבן? ס'שטייט אין די ספרים אז ביינער פון א איד אפילו ער געווען.

איז אלס פעטי קעש. ער'ט אפילו נישט ברויכן דעם ברך דעם גרויסן עושר. די גאווערמענט האט מער געלט פון אים. סאו ווי זענמיר יעצט אנגעקומען? מ'האב מיר פארלוירן נאך א חלק פון כלל ישראל וואס האבן זיך נאך געפירט אויפן רבינ'ס דרך? נאר איין זאך קען איך בעטן די חברה, מאכטס כאטש א כשר'ע שחיטה, ווייל ביז יעצט איז נישט דא קיין כשר בהמה פלייש, ס'איז אין די גאנצע וועלט נישט דא, און ס'איז נישט דא אין ארץ ישראל אויך נישט. עטס זאלטס וויסן איין וויכטיגע זאך. טאמער ער'ט עס טוהן אזוי ווי אהרן טייטלבוים אין מאנרא האט געמאכט, ער האט אן אוטלעט סטאר אין פלעטבוש, ער האט אוטלעט סטארס איבעראל, דעמאלטס גייט עס זיין טרייפע פלייש? כ'ווייס נישט וויאזוי דער בעלזער פירט זיך, טאמער גיבט ער אויכעט פאר גאנץ ארץ ישראל פלייש איז עס אויך טרייפע? כאטש איך האב עס נישט געזעהן.

ווייל ער איז א גרויסער אפנעמער. למעשה איז זיין שחיטה אויך איז גארנישט ווערט. עד כדי כך, איך האב אליין אנגעקאלט רב געצל און א רב האט גערעדט, איך האב נישט געוואלט רעדן ווייל איך בין דאך אין חרם. פרעגט אים דער רב וואס האט מען געשאכטן? עס איז געווען די מאסקאווי דאק. זאגט דער רב געצל איך ווייס דען בין איך דען אין בית השחיטה? פרעגט ער רב נוח וויינשטאק, רב נוח צבי איך געדענק נישט, אה וויינשטאק, כ'האב עס אויף טעיפ. פארשטייסט וואס דא טוט זיך? ס'ליצנות איז אזוי גרויס אז ס'לאזט זיך נישט זאגן. יעדער זיצט רואיג, ס'באדערט נישט קיינעם. עווריבאדי שטיל, נאר יעדער עסט. יעצט מ'קען נישט, אונז שפארט צו די מויל. אבער ווי זאל אפאר ערנסטע גבירים זאלן מאכן א קליינע בית השחיטה אויף א קליינע פארמאט? קען ארויסגעבן כשר דריי טויזנט קילא א וואך? דאס איז אלעס וואס איך ברויך. און אז ס'וועלן מאכן פיר פינעף קהילות אזאלעכע זאכן, וועט זיין גוט. פאפא שעכט בארבארן. אויב ער האט געשאכטן טרייפענע דאק דארף מען וויסן בכלל צו מען מעג דארטן ווייטער שעכטן צו מען דארף נישט אלעס כשר'ן, אנדערע קהילות הער איך אויך זיי שעכטן דארט, עניוועי יעצט לאמיר גיין ווייטער, ס'דא א קעיס פון איינער ווייס ער איז געווען אן איידעם ביי א חשובע משפחה, בקיצור דער ווייס, קודם כ'גיי ענק זאגן די היסטערי, ער האט א טאטן וואס ער הייסט משה ווייס, ער האט נאך א נאמען. און דער ווייס איז געווען דער וואס האט זיך אויפגעשטעלט ווען ס'איז געווען בורגער'ס לוויה, דעמאלטס ווען מ'האט מיך אנגעקאלט אז ברוך מרדכי שווימט יעצט אין בורשטינער מקווה און כאפט נאך אפאר קרבנות, דעמאלטס האט ער זיך אויפגעשטעלט און געזאגט א גאנצע דרשה, און די דרשה האט באשטאנען אז מ'זאגט אז בורגער האט זיך געהארגעט ווייל מ'האט אים מאלעסטעט, ס'איז נישט אמת. ער איז פער צופאל אראפגעפאלן, ער האט ממתיק סוד געווען פון די גאנצע פרשה, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג למעשה, ער האט יעצט זיינס א זון אדער אן אייניקל וואס איז מעגן א פרוי פיר יאר, ער איז ר' משה פיינשטיין'ס אן אייניקל אויך, מילא האט מען מורא פון פיינשטיין, עניוועי די וועי ווי אר ווארקינג נאו איז אז אונז האבן נישט קיין מורא פאר קיינעם און מ'גייט צו פיינשטיין מיט מלכיאל קאטלער.

קיינער קען עס נישט אויפברענגען ווי די מאמע. הער ס'ווערט עלטער, ס'ווערט בר מצוה, ס'איז א יונגער, אקעי. דארף ער זעהן וויאזוי די טאטע שמועסט ביים דאווענען אויך. סאו, למעשה, זי האט זיך אויסגעלערנט פון אונז. זי איז געגאנגען צו די צייטונג און זי לאכט זיך אויס פון יעדן. היינט לאכט זיך יעדער אויס. זי איז געגאנגען צו די צייטונג. יעצט אויב דורך די צייטונג איז זי קריגן א גט, צו ס'וועט זיין א גט מעושה צו נישט, דאס ווייס איך נישט. דאס דארף מען פרעגן א רב. קען זיין אז נישט ווייל ס'איז דא א חתם סופר. חתם סופר זאגט דארטן אז איינער האט נישט געוואלט געבן א גט, כ'דענק נישט יעצט וואס די פרשה איז געווען און איך פסקן נישט די גיטין עניוועי, איך קען עס נישט, זאגט ער מען זאל רעדן צום מושל העיר אז מען זאל אים עפעס בא'קנס'ענען מיט געלט, קען זיין דעמאלטס איז נישט עק וועלט, כ'ווייס נישט, איך זאג נאכאמאל דאס דארף מען פרעגן מומחים, אבער למעשה איז צו ס'וועט זיין א גט מעושה אויב די צייטונגען האבן זיך אריינמישן צו נישט ווייס איך נישט, למעשה איז אבער געשען יעצט אזוי אז די. פאוסט האט זיך אריינגעמישט און ער, די טאטע זיינער פון דעם אינגערמאן, איז א סיניער עדיטער אין ארטסקראול און מען האט אים געפארסט צו ריזיינען און נאכדעם איז מען געגאנגען און יעצט האט מען זיך גענומען אויף זיינע ביינער, יא מען וועט זיך נעמען אויף צו ס'וועט זיין א גט מעושה צו נישט דאס וועט הרב געשטעטנער זאגן אבער קודם פארט עס זייער גוט. שרייבט איינער אה, דאס אלץ נחום ראזענבערג וואס ער האט אראפגעברענגט די רבנים ער האט געמאכט זאל זיין א ווארטלעס פיט. שרייבט ער זיי צוריק אייעם העפי אבאוט איט, אויב איך האב דאס געקענט באווייזן, ווייזן אז די רבנים זאלן זיין אזאלעכע קרוקס? עניוועי, ס'איז געווארן א גאנצע אישו יעצט צו ס'איז גוט מ'האט אראפגעברענגט די רבנים צו נישט, איינער שרייבט א גאנצע אריכות ס'איז זייער נישט גוט, ווייל אונז האבן מיר שוין נישט אויף וועם ארויפצוקוקן, כ'מיין אויב האסט דאס יא געהאט, אויף וואס האסטו ארויפגעקוקט? דער רב האט דאך נאר בא'גנב'עט עניוועי און ער האט גענומען צדדים ווען ער האט געוואלט לויט וויפיל געלט מ'האט אים געגעבן, שוין, דער סוף איז אז איינער נעמט זיך שטארק אן. ער זאגט מען האט געמוזט אראפברענגען די רבנים, דערציילט ער א מעשה, ער איז א סייקאלעדזשיסט ער האט ארויס געגעבן א ביכל וואס טוט זיך אין די אידישע שטעט אין די אידישע ביי די אידן וועגן סעקשועל אביוז, ס'איז זייער א שיין ביכל, ס'איז ספעשל, נישט יעצט שוין ארויס געגעבן דריי פיר יאר צוריק, דעמאלטס ווען סאטמאר האט נאך געשריגן ס'איז נישט געשען ביי אונז ס'איז נישט געשען אונז זעמער אלע הייליג, עניוועי ער האט ארויס געגעבן דעם ביכל, און ער האט יעצט געזאגט ער נעמט זיך שטארק אן אז מען דארף אראפברענגען די רבנים, זאגט ער ער. ווען ער איז געווען אין ישיבה צי איך ווייס נישט שפעטער איז געווען א קעיס ווי אין די ישיבה ווי ער איז געגאנגען האט דער באס דרייווער גערעיפט יעדעס יונגעל און פרי פאר אלל און די מלמדים האבן די זעלבע געטוהן און מען איז געגאנגען מען האט פארציילט פאר די הנהלה וואס סגייט פאר האבן זיי ארויס געווארפן די קינדער פאר ליגן זיי האבן געטוהן די זעלבע ווי דער בעלזער רב האט געטוהן ווען מען האט אים געזאגט סאיז דא צוועלף פגועים מען האט נישט געלאזט אויך צוקומען צו אים עטס מיינט'ס טאקע ער איז אזא בהמה קוקט וואסערא קאנגלעמערעט ער האט אויפגעשטעלט. ווען דו קויפסט פאר אים פאר א בהמה, זאלסטו וויסן ביסטו א בהמה, דער מענטש איז א חכם מחוכם, ער ווייסט אלעס וואס טוט זיך, נאר וואס פאר יאנקי פירער האט ער מורא, די באקאנטע מעשה, ביי אונז איז געווען א מעשה האט זיך ארום געדרייט אזוי, אין ירושלים איז געווען א גרויסער צדיק וואס גאנץ ירושלים האט אים אויסגעהערט און געפאלגט זיינע עצות, דער איד האט געהאט אבער איין חסרון, די חסרון איז געווען אז ער האט מורא געהאט פאר זיין ווייב, דאס ווייב האט מושל געווען אין אים. דאס ווייב האט געהאט א חסרון, זי האט מורא געהאט פאר א קאץ. ווען די קאץ האט געשפרינגען איז זי געווארן נערוועז, זי איז אריין צום רב אין שטוב, זי האט איבערגעקערט די שטוב, און ממילא האט זיך גאנץ ירושלים געפירט אויף א קאץ. דאס איז די זעלבע דא אויך. ער האט מורא, סאו, יעדער מענטש האט איין מענטש וואס פאר אים האט ער מורא. און ער האט מורא פאר די פירער ברידער, איינער איז זיין דאקטער, די צוויי זענען מגידי שיעורים, און דער דריטער איז זיין גבאי, זיין פערסענעל גבאי. סאו דאס איז עס, ער האט מורא. סאו דאס זאגט דער דאקטער אז אונז האבן דערציילט וואס ס'גייט פאר, מ'האט אונז אויסגעלאכט, מ'האט גערעיפט יעדעס יונגל. וואויל איז דעם וואס זיי האבן אראפגעברענגט דעם כבוד הרבנים, דעם פאלשן כבוד. אונז האבן נישט קיין שום ריזן. פאר די לייט צו מורא'צעל, און ער איז זייער צופרידן פון מיין ארבעט, און דאס האט אלץ געהאלפן, די אינטערנעט, די סאושעל מידיע, און נישט דאס ווען איך דארף גיין צום ניו יארק טיימס און געבן אריין ארטיקל איינמאל אין פיר יאר וואלט מען אין ערגעץ נישט אנגעקומען. אזוי ווייסט כאטש דער עולם וואס עס גייט פאר יעצט. ס'איז דא יעצט א קאמפלעינט אויף א רב וואס ער איז פון קרית גת, דער קרית גת'שער רב, ער האט אנגעמקלט זיין ווייב, אנגעמקלט, און ער האט געקטנ'ט אויף איר אין פראנט פון אלע קינדער. און זי איז אריין אין בית הכסא האט זיך איינגעשפארט זי האט נישט געקענט נעמען די פעין האט ער געזאגט די האסט איין מינוט ארויסצוקומען אז די קומסט נישט ארויס איז די שלעק וואס די האסט געכאפט ביז יעצט איז קליין געלט פון וואס די גייסט כאפן שפעטער איז זי ארויסגעקומען מיט א קראטש נישט געקענט וואקן און יעצט איז זי פיינעלי געגאנגען צו די פאליס און מ'האט איינגעזעצט דעם רב פרעגן זי די פאליס די ערשטע קוועשאן וואי דיד יו סאפער סאו מעני יערס דאס האט זיך נישט אנגעהויבן אין איין טאג דאס איז א גרעדזשעוועל בילד אפ. און די קינדער האבן געזען אזא אינטימעדעישן, זיי האבן צו וויינען, איך האב נישט געוואוסט וואו צו גיין, און דאס וואס איך טענה צו ענק רבותי ס'איז דא אפאר מיני אביוזעס, סעקשועל אביוז, ס'איז דא אינטימעדעישן אביוז, ס'איז דא אלע מיני אביוזעס, און עז לאנג עז יו פיפל דאונט פיגער אוט, ענד יו דאנט אנדערסטענד דעט מען מוז האבן אן אפיס וואו א מיידעלע זאל גראד קענען קומען אריין זאגן מיין טאטע האט געלעבט מיט מיר אדער מיין ברודער ביז דעמאלטס האמיר אונז נישט קיין קאמיוניטי אלע תלמוד תורה'ס און ישיבות מעג מען צושפארן ווילאנג דו האסט נישט אזא אפיס דאס איז דאס וויכטיגסטע פון אלע כ'האב ענק פארציילט וועגן איינעם קרענצלער קאלט מיך אפ, איך בין געווען ערגעץ אין, איך געדענק ס'איז געווען ערגעץ אין קענעדע, דיעפ אין קענעדע, אפאר טויזנט מייל אוועק, און זי זאגט מיר, מיין טאטע וואוינט שוין מיט מיר זיבן יאר, פון די פֿערצן ביז די איין און צוואַנציק. זאג איך פאר די מיידל, איך בין זייער ווייט אוועק, און איך בין זיכער אז דאס איז אזא סעט-אפ, דו ווילסט מיך צו פיקסן. זאגט זי, טאמער גלייבסטו מיר נישט, גיי איך אויפן דאך און איך שפרינג אראפ. האב איך געזאגט, פיין, דעמאלס גלייב איך דיר יא. ווען איך פאר. ס'האט זיך ארויסגעוויזן אז דער דעטעקטיוו האט געמאכט איין מיסטעיק, ער איז געקומען מיט א פאליס קאר צו לויפן, איז ער ארויסגעגאנגען פון די בעק יארד, האט מיטגענומען א זון, פין דעמאלטס ביז יעצט ווייסט מען נישט וואו ער איז, איך ווייס אז דיסטריקט אטוירניס אפיס ווייסט יא וואו ער איז, ווייל איינמאל האט מיר איינער פין די עי די עי'ס אריינגעווינקען אין אויער אז זיי ווייסן וואו ער איז. נאר וואס? טשארלס היינס? יעצט גייט מען אונז אויפפיקן קרענצלער אויך, אם ירצה השם, עטס וועט זעהן. תתפללו, קרענצלער גייט זיצן, אונז ווייסט מען וואו ער איז, ווען נישט וועט מען אים טרעפן, אמעריקע קען יעדן טרעפן. סאו דאס זאלט עטס געדענקען און וויסן. אונז דארף מיר האבן סעיפטי פאר קינדער, אונז דארף מיר האבן סעיפטי פאר פרויען. איך זיץ און איך לייען יעצט דא דעם ידיעות אחרונות. דעם ווערזשן וואס איז געמאכט פאר ניו יארק איז דא דא פֿערצן פיקטשערס פון פרויען צוהאקט און צובליטיגט און געמאכט סטיטשעס מיט אלעם זיי האבן זיך יעצט מארגן געווען די פרויען און געמאכט א אייגענע ארגון אז מען גייט דאס אונטער ברענגען פונקט אזוי ווי מען ברענגט אונטער טשיילד מאלעסטינג דאס איז פונקט אזוי הארב און שלעכט ווי מאלעסטינג און ספעשעלי ווען די קינדער זעען דאס עניוועי יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך ס'איז דא דער מענדעלע האגער פון בני ברק דער איז א קאלט. דאס איז א ריכטיגער קאלט, אזא קאנטראל מיינד פריק, ער האט ליב יעדן צו קאנטראלן די מיינד, עניוועי, ס'דא איך האב ענק געזאגט וועגן דעם בחור, ער הייסט יוסף מאזעס, ער איז אַכט און דרײַסיק יאר אלט, פעדעפייל וואס איז שוין געזעסן אין דזשעיל, נעמט יעצט א ווייבל א גרושה, וואס די גט איז געווען א גט כפייה פון אשר יעקב חיימאוויטש, בקיצור די חתונה גייט זיין ד' טבת גראד נאך חנוכה אם ירצה השם. למעשה, די רבנים אין בני ברק זענען נישט צופרידן פון דעם שידוך, ווייל זיי טענה'ן ס'געווען א גט מעושה. רבי ניסן קרליץ בית דין איז געקומען רעדן מיט מענדעלע האגער. פאריגע וואך צו פאר צוויי וואכן האט ער גענומען זיין בית דין, און זיין בית דין איז אויך געווען סקעפטיקל צו מ'זאל עס טון צו נישט. למעשה, ער מוז דאך בעקן דעם בחור, ער מוז דאך פאר אים מאכן א שידוך ווייל ער איז א שוויצער פאר אים, האט ער געזאגט, ליסן איך לאך מיך אויס פון יעדן, די רבנות האט געגעבן א. אישור אז ס'א כשר'ע גט, דאס איז פאר מיר גוט. יעצט קומט ר' ניסן קרעליצענס בית דין און זיי ווילן אריינגיין צו מענדעלען, זאגט ער רעד מיט די גבאים. איז איינער פון די בית דין אים מסביר ווי ווייט מ'האט אראפגעברענגט דעם כבוד התורה. שטעל דיר פאר, קומט א ראצער, לא קרא ולא שנה, געהארגעט זיך מיטן ברודער, אים געוואלט הארגענען, און אז קומט צו אים א בית דין צו רעדן פון א שאלה פון אן אשת איש, זאגט ער גיי אהין און רעד צו די גבאים. דער דברי חיים.

זאג איך פאר דעם דיין פון רבי ניסן קארעליץ בית דין, זאג איך, עטס זענטס ענק אליינס שולדיג, אזוי ווי מען בעט זיך אזוי שלאפן, און די וועלט זאגט אז מען לייגט זיך שלאפן מיט הינט שטייט מען אויף מיט פליי, דאס איז אזא פליעדיגע זאך, עטס האטס ענק אלע יארן אזוי געבעט, ווען מען געקומען רעדן אן ערנסטע זאך האט יעדער אווער עקסטענדעט זיין אוטאריטי און נישט געכאפט אז איך בין נאר א רב. אויף דעם, איך בין נאר א רב אויף דעם, יעדער האט גע'פסק'נט אין ד' חלקי שלחן ערוך, מיר זענען קומען זאגן אז אן אנדערער רב האלט אנדערש, שטאטס ער זאל זאגן אך, פארשטיי, איך וועל מיך אראפזעצן מיט יענעם, ניין! איך זאג אזוי און איך לאך פון יענעם, און פארטיג. זאג איך פאר דעם דיין, קוק אהן ר' ניסן קארעליץ, קוק, לאמיר, לאמיר, לאמיר רעדן פון אים אליין. דער מענטש זיצט און ער זאגט אז ס'איז דא א תלמוד תורה אין בני ברק און דער תלמוד תורה, דער מלמד, דער מנהל וויל אז ס'זאל זיין א ווידיאו, א קלאוזד סירקוט טעלעוויזשען, כדי מ'זאל קענען זען צו די מלמדים טשעפען נישט די קינדער. ממילא העט דער מנהל נישט האבן קיין פראבלעמען. ער וויל זיך ריינוואשן. און די מלמדים זאגן ניין אונז זעמער נישט נחשד אויף משכב זכר. שוין. גייט ר' ניסן קארעליץ און ער זאגט די מלמדים זענען גערעכט, מ'האט צוגערופן צו דין תורה, ס'איז געווען א דין תורה, זאגט ער די מלמדים זענען גערעכט. יעצט ר' ניסן קארעליץ האט א מושג וואס ס'גייט פאר אין בני ברק? ווייסט ער נישט וואס גייט פאר? הרב ליפקאוויץ האט געהאט א שטיקל מושג, ווייל ס'איז געקומען א סייקייטריסט און ער האט געזאגט פאר הרב ליפקאוויץ, הער מיך אויס, איך וויל דיך פרעגן הלכה למעשה, איך האב פיר, טאטעס וואס זענען געשלאפן מיט די טעכטער, נישט געשלאפן נאר טאקע געוואוינט מיט זיי, איך בין מחויב צו גיין צו די משטרה צו נישט, האט מען צוזאמגערופן אן אסיפה פון רבנים, קארעליץ איז נישט דארט געווען, קארעליץ איז דאך ביזי מיט זיין בית דין, אז דו ווייסט נישט וואס גייט פאר אין א שטאט וויאזוי קענסטו מאכן א פסק, סאו מיט וואס ביסטו בעסער פון אנדערע, מיט וואס זענען אנדערע בעסער פון דיר, ס'איז א דזשאוק די גאנצע מעשה, די גאנצע ראבינאט איז היינט א דזשאוק. איך בין אריינגעקומען, כ'האב געוואלט ביי אים נעמען א הסכמה אויף מיין ספר וואס איך געב ארויס אויף מקוואות, ווייל איך האב מיט אים דורכגעשמועסט אמאל א מקווה וואס געווען זייער א שיינע פסק וואס ער האט געגעבן, איך בין זייער צופרידן געווען. ס'איז א מעשה באריכות נישט יעצט צו פארציילן. למעשה קום איך אריין, איז געזעסן דארט איינער פון בית דין, ער האט געזאגט איך זאל צוריקקומען א טאג צוויי שפעטער, ער וויל עס באקוקן. האט אים יענער געזאגט ליסן דעם האט מען געלייגט אין חרם אין ניו יארק איך קום צוריק זאגט מיר דער גבאי ער האט שוין נישט געוואלט אפילו רעדן צו מיר זאגט מיר דער גבאי אז רב אשר הייסט ער דאכט זיך מיר אה דער רב קען נישט מיט דיר רעדן אפילו ביסט אין חרם זיי האבן געמאכט ליצנות? ווער האט געלייגט אין חרם אפאר קינדער אין ניו יארק אפאר רבנים וואס זיי ווילן צו פארדעקן דעם זנות אז דו גייסט אפילו מיך נישט פרעגן ווי וואס ווער און ווען און דו הערסט אויס פון יעדן איינעם באבע מעשות נו וויל איך דיר עפעס זאגן האט עטץ געהארגעט דעם כבוד הרבנים, גוד פאר יו, יו דיזערוו עוורי דראפ אוו איט, סאו יעצט זענען זיי ברוגז אז מענדעלע שיקט וועגן אן אשת איש מ'זאל רעדן צו די גבאים, דו האסט דאך בכלל מיט מיר נישט גערעדט, איך האב דאך עפעס א מישן וואס כ'האב געטוהן, איך האב געוואלט טוהן, און דו האסט בכלל אפילו דיך נישט געשטעלט מיט מיר רעדן, האסט מקבל געווען לשון הרע אין די זייט, און א גוטן דיר ר' מלך. סאו וואס ביסטו ברוגז אז די רבנים'ס השפלה די כבוד הרבנים זענען אזוי נידריג? די רבנים'ס השפלה האבן זיי זיך אליינס גורם געווען און זענען ווארט עוורי פעני אוו איט ענד דעי דעזערוו איט סיריעסלי. סאו יע זאגט ער ניין ער האט נישט געוויסט און האט נישט געמיינט זאג איך אים הער אויס איך דארף שוין נישט דיין הסכמה איך ברויך פון דיר גארנישט איך וויל נאר אז די תלמוד תורה אין בני ברק זאל מען מוזן אריינלייגן ווידיאו און אזוי ווי דעי תלמוד תורה האט אריינלייגן גייען אלע אנהייבן אריינצולייגן איך ברויך פון דיר גארנישט ביי מיר ביסטו א רויער יונג. דעטס אלל יו אר. קיין שום דיסענסי און קיין רעספעקט אלס א רב. ווען איך וואלט שוין געהאט ארויסגעגעבן דעם ספר וואלט איך עס געמוזט מאכן א ריקאל און ארויסרייסן דיין הסכמה. אזוי ביליג זיך אויפצופירן? האסט מיך געפרעגט וואס דא גייט פאר אין די שטאט? דו ווייסט אז אין בני ברק איז יעדעס צווייטע יונגל מאלעסטעד? חיפה, די גאווערמענט געט ארויס פיפטי פראצענט! וואט א שעים! און ער איז דער פוסק, דער גרויסער פוסק. יעצט איז ער ברוגז אז מ'נעמט נישט אן זיין פסק אויפ'ן גט. ווער ווער איז ער זי רעכנט זיך מיט אייך אז איר קענט מקבל זיין לשון הרע פון יעדן טאם דיק און הערי, נו וויאזוי מ'זאל מען אייך גלייבן? איר קענט דאך נישט די סטאטיסטיק. הייבטס אן קודם מברר זיין אפשר האט די פרוי, די וואס איז א גרושה פון דעם אשר יעקב חיימאוויטש, אפשר האט זי נישט חתונה געהאט אינגאנצן, גייסט דא איינטיילן א דעה אז ס'איז א גט מעושה, אפשר האט זי נישט אינגאנצן חתונה געהאט. האסטו געהאט איינער פון דיינע דיינים דארטן, איינער פון דיינע דירט שלעפערס. דער זעלבער דיין, עס זיי מיר נאכדעם אויסגעזאגט ווער ער איז געווען, דער זעלבער דיין טרעפט מיך א האלבע שעה שפעטער ביי רב וואזנער, און ביי רב וואזנער בין איך נישט געגאנגען נעמען א הסכמה, ווייל איך האלט אז גאנצע זיינע רבנות מיט אלע זיינע פסקים איז לופט געשעפט. קענט מתיר זיין, א א א מענטש זאגט ער האט מקדש געווען זיין פרוי אלץ א קטנה, האט ער געזאגט, אה, א טאטע וואלט עס נישט געטון. זעה די גאנצע תשובה איז לופט געשעפט. עניוועי, איז געגאנגען בין איך געגאנגען צו ר' וואזנער פשוט זאגן פאר ר' וואזנער וואס ער האלט ווען מען איז מאנס א קינד האט ער געזאגט מ ח ד עפעס עפעס איז דער דיין שטייט דארט אינדרויסן און פרעגט מיך אויס הלכות מקוואות כ'האב נישט געוואלט זאגן העי מאך דיך נישט באטעמט איך איך דארף מיט דיר נישט רעדן מקוואות דו דארפסט מיט מיר נישט רעדן מקוואות דו האסט שוין געמאכט א גוטן דזשאב נאר וואס, קארעליץ האט זיך אנגעשמוצט זיין נאמען מיט דעי אהרן זאמעליי פרשה איבעראל, ער איז שוין אזוי שמוציג אז פונקטליך וויאזוי ס'האט אויסגעפעלט די כבוד הרבנים זאל מען אראפברענגען, ברוך השם. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, כ'האב יעצט באקומען א ידיעה פון בני ברק, ס'איז דא איינער מעכל לייפער, חוסט רעבנ'ס זון, בקיצור, איז למעשה ער האט יעצט מאנס געווען נעכטן א מייד א ווייבל וואס האט זיבן א האלב קינדער האט ער איז ער נאכגעגאנגען פונעם מכולת פונעם סטאר ביז אהיים און האט זי מאנס געווען און יעצט האט מען אים אויפגעפיקט און ער איז ביי די פאליס. וויאזוי האט מען אים געקענט און וויאזוי האט זי אים געעפנט די טיר ווייל ער האט געזאגט ער איז איינער פון די פיקוח פון די משטרה און זי האט אים געגלייבט און זי האט אים געעפנט ליידער די טיר רבותי ווען ס'קומט א פאליס און ער זאגט עפן די טיר ווען נישט ברעך איך עס אראפ, זאג ברעך עס אראפ איך עפן נישט קיין טיר איך בין דא אליינס אהיים און רוף נײַן וואן וואן אדער אין ארץ ישראל אחת אפס אפס. וועלכע חוסטער רבי איז דאס? דאס איז די חוסטער רבי וואס ער בויעט אין בית שמש און דאס איז זיין זון. אויב עטס געדענקט האב איך שוין דעם חוסטער רבי'ן אויך געגעבן אן עליה אמאל אויפן האטליין, איך האב שוין גערעדט פון אים. וואסער א פעדעפייל ער איז, וואסער א חזר ער איז, סא עניוועי, רבותי מען דארף זיך צוגרייטן ס'קומט יעצט פאנקען, עטס ווייסט סופגניות וואס דאס איז? דאס איז פאנקען, דער גרויסער צדיק דער פון ווילימסבורג וועם אונז האמער ארויסגעווארפן, דעם ראזענבוים, דער עט ווייטער פירן אין טער א גרויסן טיש און עט געבן אלע קינדער פאנקען, מ'עט זעהן פיקטשערס דערפון, און אונטערן טיש עט ער טאטשן די קינדער, עניוועי, אז עטס ווילטס נישט קאאפערירן, איטס יור טשילדרען, יור קאמיוניטי, יור לייף.